שטייט דא פון רבי מעכל לעכעוויטשער ער זאגט איעצך האט אים געזאגט ס'איז דא איין גוטע עצה ויהי אלוקים עמך אז אין יעדן ריר זאלסטו וויסן די אייבישטער איז דאס ס'איז אלץ דער אייבישטער ממילא וועט אלע פראבלעמען אראפגיין איעצך איז דא איין עצה ויהי אלוקים עמך אין יעדן זאך זאלסטו וויסן ס'איז דער אייבישטער ער טוט עס ער מאכט עס נישטא דער נישטא יענער אלץ איז דער אייבישטער דאס איז די בעסטע עצה. ווייל ער לעבט נישט מיט דעם, ער לעבט נישט מיט דעם, לעבט ער מיט דאגות, דא פרנסה, דא צער גידול בנים, דא געזונט גוף ונפש, די עצה איז עצתו אמונה, דאס איז די עצה, זאגט די חידושי הרי"ם דאס איז די טייטש ותקננו בעצה טובה מלפניך, זאל דא זיין גוט וועט אלץ זיין בסדר, אז ס'וועט זיין לעכטיג דא אין דעם אנכי השם אלוקיך אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, מען זאגט נאך אז ס'איז געווען אמאל. עפעס א שטעטל וואס ס'איז דארט געווען א מגיפה, א מגיפה, און א דאקטאר האט אויסגעהיילט איינעם פון איין פון אנשים נשים וטף מען דארף אויסהיילן, ביז דער דאקטאר אליין איז אויך געקלעבט פארקלעבט געווארן מיט די מחלה, דער דאקטאר אליין, נו שטעל דיך פאר וואס טוט מען דא, דער דאקטאר אליין איז אנגעקלעבט אין א מגיפה, געווארן א גרויסע בראך האט מען געדארפט ברענגען א דאקטאר פון א אנדערע שטאט, מען האט געברענגט א דאקטאר פון א אנדערע שטאט, אבער ער האט זיך נישט געקענט משתלט זיין אויף אזא ריזן עולם, ער קען זיך נישט משתלט זיין, ער קען נישט אויסהיילן אזויפיל מענטשן. האט נישט געוואוסט וואס צו טון, איז געווען א אסיפה מיט די עסקנים וואס טוט מען דא? ווער קען, איין דאקטער קען נישט אויסהיילן אזויפיל, מען האט געברענגט א דאקטער פון א אנדערע שטאט, וואס טוט מען דא? ביז חכם אחד, איין קלוגער מענטש האט זיי געזאגט, חברה, א פשוטע עצה, וואס איז די עצה? היילטס אויס דעם דאקטער פון שטאט, וועט זיין צוויי דאקטוירים וועט מען זיך שוין קענען משתלט זיין, היילטס אויס דעם דאקטער, ער לויפט פון איינעם צו צווייטן, היילטס אויס דעם דאקטער, מיינט ער אזוי דרייט זיך ארום א אינגערמאן מיט אזויפיל פראבלעמען, דא מיט די שווער, דא מיט די כו ראש כולל, דא מיטן באנק, דא מיטן טיש, דא מיט פרנסה, דא מיט שידוכים, דא מיט רפואות, דא מיט די, ער איז אזוי פארקאפעט, אזוי פארקלאפט, זאגט ער הייל אויס דעם דאקטער, די אמונה, אנכי השם אלקיך, אנכי זאלסט וויסן ס'איז אלץ איעצך, וואס איז די עצה ויהי אלקים עמך, זאלסט וויסן ס'איז אלץ די אייבישטער. נאר דאס דארף מען אזוי גוט אריינלייגן אין קאפ, לעבן מיט דעם. ווייל ווי האט די חפץ חיים דערציילט אז ס'איז געווען אמאל א דארפסמאן וואס האט נישט גוט געזען מיט די אויגן פונקט ווי ס'איז דא קאסאקל וואס מען זעט רעכטס צו לינקס מיט די אויגן יא ער איז פוזל מיט די אויגן רעכטס צו לינקס איז דא אויכעט וואס זעט שיף א זאך משניות אין בכורות ס'איז דא וואס ער זעט שיף ער זעט שיף. איינער וואס איז א פוזל ער זעהט שיף, האט דערציילט דער חפץ חיים, ס'איז געווען איינער וואס האט געזעהן, האט געהאט א שיפן בליק, האט נישט געקענט זעהן, האט געזעהן נאר שיף, און ער איז געווען א דארפסמאן, האט געוואוינט אין דארף, זאגט ער, אין דארף איז געווען דארטן א ווילא, דארטן איין שטאקעדיגע בנין, דארטן איין שטאקעדיגע, מילא, אבער ער איז אריינגעקומען אמאל אין א שטאט, און עס זענען א בנין פון צען שטאק, און דארטן האט ער געהאט א שיפן בליק, האט ער געזען שיף, די בנין גייט פאלן, האט אנגעהויבן מאכן קולות, די בנין פאלט, די בנין פאלט, און די גאנצע עולם האט אנגעהויבן אנטלויפן, די בנין פאלט, האט אנגעהויבן אנטלויפן, איינער הערט א בנין פאלט, קוקט ער נישט צוריק אויפן בנין, ער האט מורא ער זאל נישט באגראבן ווערן אונטערן בנין, ער הערט א בנין פאלט איז אלע הייבן אן צו לויפן, אלע געלאפן ווי משוגעים, מען לויפט, מען לויפט, מען לויפט, און ביז עס איז דארטן געווען עפעס א קלוגער מענטש האט ער געגעבן א שטעל אפ, חברה, איך דארף דא א אויגן דאקטאר. דו ביסט נארמאל? אויגן דאקטער, בנינים פאלן דא, מען זאגט בנינים פאלן, מען דארף אנטלויפן, און אלע לויפן, ער זאגט בנינים פאלן, און אלע לויפן, קיינער קוקט נישט צוריק אויף א בנין ווען ס'פאלט, מען קוקט נישט צוריק, טאר דאך נישט קוקן אזוי, און אלע לויפן, ביז איינער האט זיך אוועקגעשטעלט, חברה א אויגן דאקטער, ביז מען האט געזען אז. אז ער זעהט שיף, זאגט ער אזוי קוקט אויס די וועלט, שטייען אפאר מענטשן זיי האבן א שיפן בליק, זיי האבן נישט די אמונה, און ממילא לויפט מען נאך פרנסה ווי צודרייטערס, מען לויפט נאך ווייל ער גלייבט נישט די אמונה אז די קצבה איז פון ראש השנה, ממילא איז ער אזוי צוחושט נאר מיט זיין מיטן רוח מיטן רוח מיט מיך מיטן פרנסה, און אלע לויפן אים נאך ווי צודרייטערס. גיב א מאך אויף די אויגן אביסל, מאך אויף די אויגן, לעב מיטן לב וואויל, נישט נאר דרשות הערן און רעדן, נאר עס לעבן אביסל, אביסל אטעמען עס אביסל, אמונה איז ויהי אומן את הדסה, וואקס אביסל מיט דעם, אמונה אביסל מיט דעם, ויהי אומן, זיי עס מאמן מיט זיך. זאגט ער, דאס איז דער פשט זאגט דער קאזשיגלאווער רב, די גמרא זאגט, אלע ווייסן דאך, מען קוקט אויף די לעכט פארן פאר קידוש קוקן אויף די לעכט, איז די מגן אברהם אין שלחן ערוך ברענגט אז די ענין איז ווייל די גמרא זאגט פסיעה גסה נוטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, איינער לויפט שטארק א פסיעה גסה נעמט אוועק אחד מחמש מאות ממאור עיניו, א פינף הונדערטסטל פון די ראי', ומהדר ליה, ווען קומט עס צוריק די ראי'? ביי קידוש ליל שבת קומט עס צוריק. און פארוואס קוקט מען אויף די לעכט? שטייט אין מגן אברהם אז נר איז גמטריא צוויי הונדערט פופציק, צוויי מאל נר, צוויי נרות איז פינף הונדערט, און דערפאר קוקט מען אמת אויף די לעכט. טייטשט דער קאזשיגלאווער אזוי: פסיעה גסה, א מענטש לויפט, ער לויפט, ער לויפט, ער לויפט, ס'איז נוטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ווייל ער זעט נישט גוט, ער האט נישט די אמונה'דיגע אויגן גלעזער, ער זעט נישט גוט, מען דארף בייטן די ברילן, מען דארף בייטן די גלעזער. ער זעהט נישט גוט וועגן דעם לויפט ער ער האט מורא ער האט מורא דער וועט אים צונעמען ער האט מורא ער וועט פארשפעטיגן ער האט מורא ער איז נאר מיט מורא ער פארשטייט נישט ער גלייבט נישט אז אלץ וועט נעמען ומהדר ליה ווען קומט עס צוריק בקידושא דבי שמשי מ'גייט מאכן קידוש ויכולו השמים והארץ וואס דאס איז די מקור האמונה דעמאלטס קומט צוריק די אויגן דעמאלטס איז שוין נישטא קיין שיפן בליק רבותי שבת פון אנכי ה' אלקיך וואס שטייט אין אורחות חיים להרא"ש ער זאגט אויף פארוואס שטייט אשר הוצאתיך מארץ מצרים פארוואס שטייט נישט אשר בראתי שמים וארץ ווייל אשר הוצאתיך מארץ מצרים מיינט אמונה אין השגחה פרטית דאס איז געווען די גאנצע תכלית זיך מסדר זיין די אויגן זאגט נאך א מעשה פארשטיין אביסעלע וואס הייסט מסדר זיין די אויגן אויף אונזער שפראך באלעבאטיש זאגט נאך א מעשה ס'איז געווען א תלמיד פון רבי ר' שמעלקע רבי ר' שמעלקע ניקלשבורגער וואס איז געווען זייער ארעם, לא עלינו, לא עלינו, ממש קיין ברויט און מילך איז נישט געווען אין שטוב, און דער אינגערמאן האט געדארפט חתונה מאכן א קינד, האט געדארפט גיין חתונה מאכן, איז ער צוגעגאנגען צום רבי ר' שמעלקע און האט אים געבעטן ער דארף וויכטיג א המלצה, ער דארף א המלצה, ער האט פארשטאנען ווייל רבי ר' שמעלקע צדיק יסוד עולם, צדיק הדור, און אלע ווייסן, און ער וועט קומען צו א גביר, וועט ער געבן א דעק אפ דעם גאנצן חתונה, ער וועט ארויפקומען צו א גביר. ער קומט ארויף צו רבי ר' שמעלקע האט געבעטן איך דארף וויכטיג א המלצה האט דער רבי ר' שמעלקע געזאגט יאך וויל דיר נישט געבן איך וויל דיר נישט געבן אריבערגעגאנגען אפאר טעג און ער בעט אים נאכאמאל רבי איך האב נישט קיין ברויט אין שטוב איך דארף וויכטיג אן המלצה אויף אויף איך מאך חתונה א קינד איך וויל דיר נישט געבן אריבערגעגאנגען א וואך, איז ער צוגעגאנגען צו רבי ר' שמעלקע, געזאגט, איך זעה דער רבי וויל נישט געבן, איך וועל נישט מוטשען, אבער אויב דער רבי קען מיר מסביר זיין, פארוואס וויל דער רבי מיר נישט געבן? פארוואס וויל דער רבי מיר נישט געבן? זאגט דער רבי ר' שמעלקע, איך וועל דיר מסביר זיין, איך וועל דיר געבן א המלצה, דיין פלאן איז דאך, א המלצה פון צדיק הדור, צדיק יסוד עולם, גייסט אין די גאנצע וועלט, און מען דארף דיר געבן, טאמער דו העסט ארויפגיין צו א גביר, און ער העט דיר געבן נאר פאר אזא המלצה פינף דאללער, וואס וועט דעמאלטס זיין? זאגט אים דער חסיד, וואס הייסט צוויי גוטע פעטש וועט ער כאפן, א המלצה פון רעבן ער גיט פינעף דאלער? צוויי גוטע פעטש? זאגט אים רבי ר' שמעלקע, דערפאר האב איך דיר נישט געוואלט געבן קיין המלצה, מיין המלצה זאל מאכן קריגעריי. פרעגט ער דעם, דער תלמיד פרעגט דעם רעבן, און רעבע איך פרעג דעם רעבן, צו קומט אים נישט קיין צוויי פעטש? אז איך נעם אים ארויס א המלצה פון רעבן און ער געט מיר פינעף דאלער קומט אים נישט קיין צוויי פעטש אם לא יותר, אויב נישט מער? זאגט אים רבי ר' שמעלקע, ניין, איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס, ווייל א מענטש איז מחיוב מאמין צו זיין, גייט זאמלען געלט דארף ער וויסן, אז אויבן אין הימל איז דא א רשימה, ס'איז דא א רשימה של מעלה, דארטן אין די רשימה שטייט ווער ס'זאל געבן, און ס'שטייט אויף יעדן איינעם וויפיל ער זאל געבן, און אז דו גייסט ארויף צו איינעם מיט מיין המלצה און ער געבט נישט, דאס איז פשוט ווייל ער איז נישט אין די רשימה של מעלה, איז וואס האסטו זיך צו קריגן מיט אים? דאס איז דו האסט צו זאגן א שלעכטסקייט יא שלעכטסקייט נישט, ס'האט נישט מיט שלעכטסקייט, ער איז נישט מופיע אין רשימה ער וועט דיר נישט קענען געבן אפילו אז ער וויל, ער איז נישט אין רשימה ער קען דיר נישט געבן, און טאמער גיבט ער דיר פינעף דאלער איז דער טייטש אין רשימה של מעלה אויבן שטייט ער אז ער גייט גיבן פינעף דאלער וואס האסטו זיך צו קריגן מיט אים? ווען דו וואלסט געהאט די אמונה וואלסטו זיך מיט יענעם נישט געקריגט, איז זאל איך דיר געבן א המלצה און דו וועסט גיין מיט די חיסרון אמונה זיך קריגן מיט יענעם דאס נישט.

דו גלייבסט? יא! כ'וועל זיך עס איינ'חזר'ן. רבי ר' שמעלקע האט אים געגעבן א המלצה. ער האט אים געשריבן א המלצה אז דער אינגערמאן איז א תלמיד חכם וצדיק און א נצרך גדול, און א מצוה אים צו העלפן. דער אינגערמאן האט גענומען דעם בריוו פון רבי ר' שמעלקע, און האט געוואוסט ס'איז געווען עפעס א גביר, א גרויסער גביר, גרויסער גביר אדיר, וואס יעדע פיפס פון רבי ר' שמעלקע, יעדע ווארט פון רבי ר' שמעלקע איז געווען ביי אים קודש קדשים. ביי דעם גביר איז ער ארויפגעגאנגען צו אים מיט דעם בריוו ווייל ער איז געווען זיכער איך גיי ארויף מיט דעם בריוו צו דעם גביר גיט ער מיר ער דעקט די גאנצע חתונה די גאנצע חתונה ווייל יעדע ווארט פון רבי'ן איז דאך ביי אים קודש קדשים און דאך א גביר אדיר ער גייט ארויף צו אים מיטן בריוו און ער זאגט פאר אים ער זאגט אים הער זיך איין איך בין א שווערע צובלוטיגטע נצרך איך האב נישט קיין עסן איך האב נישט קיין ברויט און מילך האב איך נישט יעצט מאך איך חתונה איך האב נישט ממש קיין די יסודות וואס מען דארף איך האב גארנישט איך דארף א גרויסע ישועה און שפעטער גיט ער א נעם ארויס א בריוו פון רעבן, און ווייזט אים איר קענט איבערליינען די בריוו, יענער קוקט איבער דעם בריוו, איז ער געווען א פארקויפטער חסיד ער ליינט איבער די בריוו, און ער האט אוועק געלייגט דעם בריוו, און האט אים געגעבן טאקע דריי דאלער, נישט קיין פינף דאלער, דריי דאלער. ער האט געוואלט דער חסיד נעמען דעם גאנצן טיש און אים אויפן קאפ ארויף ווארפן, א בריוו פון רעבן, דו ביסט א חסיד פון רעבן, א פיפס יעדע פיפס פון רעבן, ביי דיר קודש קדשים, און דא גיסטו דריי דאלער.

דאס האט בכלל נישט מיט דיר, ס'איז צווישן מיר מיטן רעבען, די רעבע האט געזאגט ער איז נישט אין רשימה, ער איז נישט אין רשימה של מעלה, דאס דארף מען נישט, ער איז נישט אין רשימה, ער האט זיך יעצט יענער דער גביר האט אנגעהויבן צו ציטערן וואס פאר א רשימה רעדט מען דא, צו פון די לעבעדיגע צו פון די טויטע, צו פון די עניים צו פון די עשירים, צו פון הימל צו פון ערד, ער פרעגט אים טו מיר א טובה וואס פאר א רשימה רעדסטו? זאגט ער, עסט מיר געבן געלט וועל איך דיר זאגן די רשימה, אויב דו צאלסט פאר די גאנצע חתונה ווען נישט זאג איך דיר נישט קיין רשימה. ער האט געכאפט אזא פחד, דער רבי זאגט ער איז נישט אין רשימה, האט ער ארויס גענומען א טשעק האט ער געצאלט די גאנצע חתונה, פרעגט ער אים נו יעצט זאג מיר וואסערע רשימה האסטו גערעדט, זאגט ער ס'איז בסדר ביסט שוין אריין אין רשימה, ביסט שוין אריין אין רשימה, ביסט שוין אין רשימה, ביסט שוין אריין אין רשימה, וואס איז וואס איז דא די לימוד פון די מעשה, ווייסטו, די ערשטע זאך, די אמונה דאנאיך השם אלוקיך, אז ער איז נישט אין רשימה וואס האסטו זיך צו קריגן מיט אים. ער האט דיר נישט געגעבן צו ער האט געגעבן פינף דאלער ווייל אויבן אין הימל איז עס אזוי, וואס האסטו צו זאגן ער איז א שלעכטער ער איז א קמצן ער איז א אין א ער, ער איז נישט אין רשימה אויבן וועט גארנישט העלפן. אבער די עיקר לימוד ווייסטו וואס איז? אז אין דעם רגע וואס ער האט זיך איינגע'חזר'ט שטילערהייט ער איז נישט אין רשימה ער איז נישט אין רשימה ער האט זיך מחזק געווען די אמונה, האט ער גלייך באצאלט די גאנצע חתונה ער איז שוין אריין אין רשימה, פארשטייסט דאס איז די לימוד. אבער ווען דו עסט זיך מחזק זיין מיט די אמונה, עסט גיין צו דעם דאקטער ווען מ'האט פריערט גערעדט, דער דאקטער די אמונה, דאס איז דער אויסהייל, דאס איז דער לעבן. אז נאר מיט דעם רשימה י אט זכות די עצה איז איין עצה זאגט רבי אליקים מען מוז לערנען לעבן מיטן אייבערשטן, אזוי טייטשט דער ריב"א פון בעלי התוספות על התורה די וואך, מ'האט געליינט אנהייב פרשה ואת שני בניה, ציפורה האט גענומען די צוויי קינדער, ציפורה אשת משה גענומען צוויי קינדער, את שני בניה אשר שם האחד גרשם, איינער הייסט גרשם פארוואס כי אמר ווייל משה רבינו האט געזאגט כי אמר גר הייתי בארץ נכריה. ושם האחד אליעזר, כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה, פרעגט דער ריבא בעל התוספות, פארוואס שטייט נישט ביי אלוקי אבי בעזרי כי אמר, ביי גרשם שטייט כי אמר גר הייתי בארץ נכריה, פארוואס ביי אליעזר שטייט נישט כי אמר אלוקי אבי בעזרי, זאגט דער ריבא אז גרשם האט ער געזאגט, ער האט אמאל געזאגט, האט דעמאלטס געזאגט גר הייתי בארץ נכריה, אלוקי אבי בעזרי האט ער נישט געזאגט, ער האט די גאנצע צייט געלעבט מיט דעם, האט געאטעמט מיט דעם אלוקי אבי בעזרי. האט דאס גאנצע צייט געאטעמט, אלוקיי אבי בעזרי ויצילני מחרב, ער האט דאס נישט געזאגט, דאס לעבן, און אז מען לעבט מיט דעם, און מען טראכט מיט דעם, מען אטעמט דאס, איז אלץ רואיג, בין אדם לחבירו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, אלץ איז רואיג. סתם בדרך אגב, עס האט בכלל נישט מיט דעם, דער ער פלעגט זאגן, רבי שמשון רפאל הירש, ער זאגט אז שטייט שם האחד גרשם, ושם האחד אליעזר, האט ער געפרעגט על פי דקדוק האט געדארפן שטיין ושם השני אליעזר, נישט ושם האחד, ושם השני אליעזר, האט ער געזאגט סתם פאר עלטערן צו וויסן, האט ער געזאגט אז אז וואו שטייט א שני, ביי די כבשים שטייט את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, די קינדער זענען נישט קיין כבשים, נישט קיין נישטא קיין שני, יעדער איינער איז א אחד, יעדער איינער איז א בן יחיד, יעדער איינער איז א אחד. במאמר המוסגר, על כל פנים, לעניננו וואס מ'רעדט דא, כי אלוקי אבי בעזרי שטייט נישט כי אמר אלוקי אבי בעזרי, שטייט כי אלוקי אבי בעזרי, דאס האט ער געאטעמט, אזוי ברענגט די חתם סופר א ווארט שטייט ביי שני שטייט די וואך. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. לשפוט את העם הייסט דיני תורה. זאגט ער ווייסט פון וואס ס'קומט די אלע דיני תורות ויהי ממחרת זיי האבן מיט דאגה דאגת מחר ווייל ער לעבט נישט מיט קיין אמונה פון דעם קומט וישב משה לשפוט את העם די אלע דיני תורות זאגט ער זיין לשון איז ער זאגט אין אמונה

דא ווי די גמרא זאגט אין שבת קנ"ג, רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי האדם יודע איזה יום ימות, וויאזוי זאגסטו שוב יום אחד לפני מיתתך? אמר להם האט ער זיי געזאגט וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר. זאגט ער, ונמצא כל ימיו בתשובה, זאגט ער דא דארף מען יא דאגת מחר אנהייבן תשובה צו טון, אנהייבן תשובה צו טון, זאגט ער דא איז טאקע המשך הפרשה וקדשתם היום ומחר, אויף דעם תשובה טון יא, אבער תשובה איז אויך נאר מיט א שמחה. מצות עשה ווי אלע מצות עשה אבער דאגות דאגות די וואך איז דא ביי די עשרת הדיברות איז דא א לאו לא תרצח ער האט א לשון פון בני יששכר ער ברענגט אין דרך פקודיך מורא'דיגע לשון ער ברענגט עס אין מצות לא תעשה ל"ד לא תרצח הערט וואס ער זאגט כי הדאגה דאגה והצער כשאינו במקום מצוה דאגות מיט צער ווען דאס איז נישט במקום מצוה הרי זה מאביזרי דלא תרצח.

נאר עס גייט דערלויס פירט זיך צו מעגסט דאגה טאמער די רב שלאפט דעמאלטס צו צוויי אזייגער ביינאכט און דו קענסט נישט שלאפן וועגן דאגות איז דארפסטו ביז דו כאפסט דעם רב דארפסטו גיין לחומרא נאר עס גייט דערלויס פירט זיך נאר ווי האט מיר געזאגט אין אבא חיינער א מדוכא ביסורים תלמיד חכם גדול מדוכא ביסורים האט ער מיר געזאגט א רשי די וואך רשי זאגט ויחד יתרו זאגט רשי וישמח יתרו זהו פשוטו, די פשוטע פשט ויחד יתרו וישמח יתרו זהו פשוטו, ער האט זיך געפרייט, און מדרשו, די מדרש איז, שנעשה בשרו חידודין חידודין, ס'האט אים געשטאכן, פארוואס ווייל רשי זאגט דאך א גר ביז ביז צען דורות לא תבזה ארמאה באפיה, איז דאס מדרש ס'האט אים געשטאכן. דער פשוט'ער פשט אז ויחד יתרו זאגט רשי וישמח יתרו זה פשוטו האט ער מיר געזאגט אזא זיס ווארט, ער זאגט וישמח יתרו זה פשוטו דו מוזט גיין מיט אמונה פשוטה אן קיין פשעטלעך, אמונה פשוטה איז וישמח זיין בשמחה, און מדרשו הייבסט אן מיט פשעטלעך איז נעשה בשרו חידודין חידודין שטעכט פון אלע זייטן. הייבסט אן מיט פשעטלעך אויף דעם יא, אויף דעם אבער אויף דעם אויך, אבער אויף דעם אויך, אמונה פשוטה אן קיין חכמות, וישמח יתרו זה פשוטו. אז דו וועסט גיין מיט אמונה פשוטה ביסטו שטענדיג בשמחה אן קיין דאגות. אבער מדרשו הייבסטו אן מיט פשעטלעך, דעמאלטס איז נעשה בשרו חידודין חידודין. ווי האט ער געזאגט, אבער אויף דעם אויך? אבער אויף דעם אויך האט ער געזאגט אבל אנחנו, אז ער מיינט אויף אבער אויף דעם פראבלעם אויך, זאגט ער אבותינו חטאנו איז עס אבות החטאים, אז ער גלייבט נישט אויף דעם אויך, אבל אנחנו אבער אויף מיין פראבלעם דארף מען אויך איז אויך איז דאס יא אבותינו חטאנו איז עס אבות החטאים דאס. יעדן מצב בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, מיטן מיטן ריכטיגן שמחה ואמונה ווי רשי זאגט אין ולא יאשמו כל החוסים בו, וואס זאגט רשי רשי הקדוש דארט אין לשון רשי אין תהלים, וואס טייטש ולא יאשמו ולא יאשמו וואס זאגסטו יאשמו זאגט רשי לא יתחרטו לומר אשמנו שחסינו בך, אזוי איז לשון רשי, קיינער האט נאכנישט געקלאפט קיין אשמנו, קיינער וועט נישט קלאפן קיין אשמנו האט בוטח געווען אין אייבערשטן, נו איז זיי בוטח, וואס דארפסטו דאגה? קיינער וועט נישט חרטה האבן זאגן אשמנו שחסינו בך, ולא יאשמו, וואס דארפסטו דאגה? איז נאר מיט א שמחה אין יעדן נייע בכל עת ובכל זמן ובכל מקום ברענגט דער דער כתב סופר אז שטייט דא ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים מיד פרעה די גמרא זאגט אין סנהדרין צדיק ד' זאגט די גמרא אויף דעם תנא משום ר' פפייס מורא'דיגע חידוש אין די גמרא תנא משום ר' פפייס גנאי למשה ושישים ריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. אזוי זאגט די גמרא. גנאי למשה ושישים ריבוא אז זיי האבן נישט געזאגט ברוך זאגט די גמרא ביז ביז געקומען יתרו זאגט ברוך השם. פרעגט די כתב סופר כ'פארשטיי נישט משה רבינו האט נישט געזאגט קיין שירה יענע וואך? ער האט געזאגט יענע וואך שירה אז ישיר משה ווי רעדט ער גנאי למשה ושישים ריבוא האט נישט געזאגט ברוך. זאגט א מורא'דיגע ווארט די כתב סופר, ער זאגט שירה האט מען געזאגט ביי קריעת ים סוף ווען ס'איז געווען על התורה, יתרו האט דאך געזאגט דא ברוך השם, און רשי זאגט דאך אין צווייטן פשט פריער דערמאנט די מדרש אז ס'האט אים געשטאכן, ווייל מען האט דעם, מען ס'האט אים געשטאכן דא, מען האט זיי געהארגעט, יא? אז מען האט געהארגעט די מצרים, עד עשרה דורות לא תבזה ארמאה באפיה, עס האט אים געשטאכן, אה, זאגן ברוך השם אויף א שטאך, דאס איז געווען יתרו דער ערשטער זאגט ער, זאגט די כתב סופר. נאר פארשפעט, ווען ס'שטעכט אביסעלע, און דעמאלטס זיך מחזק זיין מיט אמונה און זאגן ברוך השם, ועוד השגות, משה רבינו האט נישט קיין השגות, מ'קען נישט האבן קיין השגות. כ'וויל מסביר זיין פשט אין די גמרא, אז די ברוך השם האט מען נאכנישט געטראפן, האט מען געטראפן דא די אנדערע. ער זאגט דארט נאך א פשט די כתב סופר, אז יתרו האט געזאגט ברוך השם, אידן האבן געזאגט שירה אויף זייער נס, אבער יתרו האט געזאגט אויף א אנדערע, אויף א נס פון א צווייטן, נישט אויף זייער אייגענע נס.

ישמח משה שרייבט עס אין פרשת מטות זאגט ער אזוי איז דאך ידוע וואס די גמרא זאגט אין עירובין כ"ב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ס'איז נישטא קיין שכר אויף די וועלט דא דארף מען ארבעטן און מחר אויבן וועט מען קריגן לקבל שכרם פרעגט די ישמח משה שטייט דאך א מדרש אין ויקרא א באקאנטע מדרש אז דער רבונו של עולם זאגט ער היט אפ די גאנצע תורה אין מדרש שטייט ושמרו את משמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, ס'איז ירושלמי אין ראש השנה פרק א' הלכה ג' לוחט, אז ושמרו את משמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שומר מצוותיה של תורה, דער אייבערשטער זאגט איך היט אפ מצוות התורה, ושמרו את משמרתי, אני שומר מצוותיה של תורה, איז פרעגט דער ישמח משה, ס'איז דאך דא ביומו תתן שכרו, ווי אזוי ומחר לקבל שכרם? ווי אזוי קען זיך מאכן היום לעשותם היינט ארבעטן דא און שכר אויבן, די אייבערשטער היט דאך אפ כל התורה כולה, איז דאך דא ביומו תתן שכרו און לא תלין פעולת שכיר עד בוקר. זאגט דער ישמח משה דו ווייסט די תירוץ איז אז ס'איז געפסקנט אין חושן משפט ש של"ט סעיף ז' אז איינער בעט פון א ער זאגט פאר שליח גיי דינג פועלים זאלן ארבעטן און ער איז ארויס געגאנגען דינגען פועלים און ער האט זיי געזאגט שכרכם על בעל הבית די בעל הבית וועט צאלן וועט צאלן די געלט. ביסט טאקע געדינגען געווארן דורך א שליח, איז די הלכה אז קיינער נישט עובר אויף בל תלין, נישט די שליח און נישט די משלח. ביידע זענען נישט אויב ס'איז געגאנגען דורך א שליח, איז קיינער נישט עובר אויף בל תלין. אויף לא תלין וביומו תתן שכרו, ווייל ס'איז געגאנגען דורך א שליח. זאגט ער אזוי, די גאנצע תורה איז דאך געגעבן געווארן דורך וועמען? דורך משה רבינו, דורך א שליח. ממילא איז דאך נישטא נישטא קיין בל תלין. אבער אויסער צוויי מצוות וואס די צוויי איז נישט געגעבן געווארן דורך משה רבינו, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, אנכי ולא יהיה לך דאס איז דאך אמונה, דאס איז דאך אמונה, ממילא איז דאס איז די פשט אין מדרש אין ישראל ניזונין אלא בזכות האמונה, דאס וואס דו האסט דא מזונות, האסט דא ישועות, האסט דא רפואות נאר בזכות האמונה, פארוואס ווייל אויף אמונה קען מען נישט זאגן. אז ס'איז דורך א שליח. תורה צוה לנו משה תורה זאגט די גמרא אין מכות כג גימטריא תורה תריא א תריא מצוות צוה לנו משה נאר תריא מצוות אבער צוויי אנדערע מצוות פון תריג אנכי ולא יהיה לך איז דאך מפי הגבורה שמענום איז דאך דא אויף דעם בל תלין און בזכות האמונה קריגט מען שכר אויף די וועלט איז דאס איז די טייטש אינעם אינעם חזל אין תנחומא בשלח אז אין ישראל ניזונים אלא בזכות האמונה. רבותי, אביסעלע מיט אמונה, מיט אמונה איז נוגע אויף יעדן זאך, אביסעלע זיך צו גיבן, למשל, למשל, ווי די בני יששכר ברענגט, ער זאגט תכלית כל התורה איז עשרת הדברות, און תכלית עשרת הדברות איז,

כי אם לא היה מאמין כי אם היה מאמין בזה למה יתאוה, ווען דו האסט אמונה שרייבט די בני יששכר והלא תראה שלא יתאוה האדם שיהיה לו ד' רגליים כבהמה, פארוואס האט ער נישט געגליסט אמאל צו האבן פיר פיס ווי א בהמה, ס'איז נישט א פעסטע זאך, הא? לויפן, נו פארוואס? ווייל דו ווייסט אז דו ביסט א מענטש און פאר דיר איז דאס נישט קיין טובה, אזוי ביסטו מחיוב צו גלייבן אז וואס יענער האט איז פאר דיר נישט קיין טובה, דאס איז תכלית כל התורה כולו, די אמונה, עס איז דיר נישט קיין לייכטע זאך, אה? אבער ער וועט זיך איינ'חזר'ן אביסל אמונה, לעבן מיט דעם אז מען לעבט מיט אמונה. דרך אגב, ווייסטו וואס ער פלעגט זאגן רבי יענקעלע גאלינסקי אז ס'ענדיגט זיך דארט אין לא תחמוד, לא תתאוה, בית שדהו, ועבדו, ואמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעך, זאלסט נישט גליסטן וכל אשר לרעך, וויאזוי ער פלעגט עס זאגן, דו גליסט זיך אן צו זיין קאדילאק, אה? די געלט? זאגט ער, גייט נישט דאס אליין, וכל אשר לרעך, נעם זיין חורבן שלום בית, זיין אולקוס, זיין בריאות, זיין צער גידול בנים, אלץ נעם, דאס גייט נישט נאר דאס. נאר דאס גליסט זיך, דו ווייסט נאך וואס זיי באהאלטן אונטער אים. בכל אופן, אבער, אבער די לא תחמוד די אמונה, אז וואס יענער האט איז פאר דיר נישט קיין טובה, איז פאר דיר נישט גוט, דאס איז אנגעטון אויף דיר. און במאמר המוסגר, באותו ענין,

שרים, פארוואס לייכטער מאכן אויף משה רבינו? אינמיטן שטייט דער פסוק, איר זעט צווישן שני און שלישי, שטייט דארטן אין פסוק, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ווער ס'געדענקט די גמרא אין בבא מציעא ל', והודעת להם זו בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זו ביקור חולים, בה זו קבורה. פרעגט דער בן איש חי, רבונו של עולם ווי קומט דאס דא אריין? דו ווילסט זאגן פאר משה רבינו אים לייכטער מאכן, האסט צוגעלייגט שרי חמישים שרי אלפים שרי עשרות, וואס מאכט לייכטער, וואס די והודעת להם את הדרך, ווי קומט דא אריין גמילות חסדים, ביקור חולים, בה זו קבורה, ווי קומט דאס דא אריין גמילות חסדים? די וועלט זאגט א ווערטל, אז זאג זיי אביסל ילכו זו ביקור חולים, בה, שיק זיי אביסל ארויס ארבעטן אז זיי האבן ווייניגער צייט אויף דין תורות, ער איז דאך משועמם, פון דעם קומט ער, לויפט ער צו דין תורות, ער ארבעט נישט. ער אנהייבן צו ארבעטן קען שוין נישט לויפן אזויפיל צו דין תורות, זאגט די וועלט א ווערטל, אבער די בן איש חי זאגט א מורא'דיגע פשט דארטן אויפן פלאץ אין די גמרא בבא מציעא, בן יהוידע זאגט א, ער זאגט אזוי, ער האט דאך געוואלט מאכן לייכטער פאר משה רבינו, וויאזוי לייכטער? מען נעמט צו נאך דיינים, נאך דיינים, עט ווערן לייכטער, דאס איז איין זאך, יתרו האט געוואלט אראפנעמען זאל זיין ווייניגער דיני תורות, דו ווייסט ווי אזוי עס זיין ווייניגער דיני תורות זאגט ער, צוויי זאכן לערנען זיי אויס גמילות חסדים, עס אנהייבן צו טראכטן פון די צווייטן, וויאזוי צו געבן פארן צווייטן, עס נישט לויפן אזויפיל דיני תורות, ווייל איינער וואס די קאפ איז צום צווייטן, עט ער נישט לויפן, האט ער נישט מורא אז מען נעמט אים צו אזוי ווי א גאנצע צייט, ווייל די קאפ איז דאך נאר צום צווייטן. נו, דאס איז איין זאך. בה, שפעטער ביקור חולים, ילכו זו ביקור חולים, און בה זו קבורה. וואס איז טייטש? זאגט דער בן איש חי אזוי. ביקור חולים זאלן זען אביסל. א די מענטש איז דאך זיכער גייט לעבן טויזענט יאר דא, לפחות. ממילא לויפט ער דיני תורות מען האט אים צוגענומען האט ארויסגעגעבן א באלקאן. ווייז אים זאלן זען ביקור חולים און בה זו קבורה. ברענגט ער א מעשה דארטן אזוי, ברענגט דער בן איש חי, אז איינער איז געווען ס'איז פארגעקומען ביי אים א מעשה, וואס איינער איז געווען מחוץ לעיר, און ווען ער איז געווען מחוץ לעיר איז געגאנגען דער שכן און האט ארויסגעצויגן אזוי בהרחבה גדולה אויף זיין חשבון. וואס הייסט אויף דעם שכן'ס חשבון? ער איז געווען מחוץ לעיר, ווייל ער איז געווען מחוץ לעיר האט אויפן חשבון פון די וואנט זיינע האט ער ארויסגעצויגן און האט אים געבויעט נאך ער שרייבט דארטן האט אים געמאכט שוואכער זיין וואנט ער האט געבויעט אויפן וואנט און א בית הכסא דערלעבן ער זאגט אלע נזקי שכנים האט ער אים דארטן אנגעמאכט ממש נזקי שכנים האט אים געגנב'עט פון פלאץ געגנב'עט פון זיין פלאץ מען האט אים שוואך געמאכט דעם וואנט מען האט אים ער שרייבט דארטן אלע פרטים האט אים ממש אנגעמאכט דארטן אלע נזקי שכינים. ער איז אנגעקומען האט עס געזען איז ער געלאפן גלייך צום רב און בארופן דעם שמש בית דין און ער גייט מיטן שמש בית דין און ער איז צוריק געקומען אהיים ריקם ער איז נישט אריין צום בית דין פרעגט אים זיין רעבעצין פארשטיי נישט פארוואס נישט אריין צום בית דין דו האסט באשטעלט דא דעם שמש בית דין זאגט ער ווייל איך בין געגאנגען צום בית דין איך בין געגאנגען צום בית דין האב איך געזען מען פירט א לוויה פון א גביר וואס האט געבויעט א ריזן פאלאץ שרייבט ער דארטן א ריזן רחב ידיים און ער האט עס געבויעט פיר יאר און ווי קודם שהוא ווען ער האט זיך געדארפט געבן א זעץ אריין איז ער אוועק, און מען נעמט אים יעצט אויף א פלאץ זאגט ער באגראבן אורך שלש אמות על רוחב אמה, העי וואס האב איך זיך דא צו קריגן זאגט ער, אז איך זעה אז מען גייט דא צום סוף קיינער בלייבט נישט און ממילא וואס האב איך זיך צו קריגן זעט מען דאך אז די בתים אז די בתים און דאס בלייבט נישט, טייטשט די בן איש חי מיט די מעשה זאגט ער בה זו קבורה איז דערציילן אז ס'איז דא עפעס א. אז דו עפעס טון שרייבן אזעלכע שמועים ביינאכט, און ממילא הען זיי נישט הען זיי הען זיי אויפהערן צו לויפן אזויפיל צו דיני תורות, הען זיי פארשטיין אז הען זיך בארואיגן אביסל, זיך בארואיגן אביסל. און ווער רעדט רבותי אביסל לעבן מיט ותרנות די בן איש, די בן איש חי זאגט א מורא'דיגע ווארט יענע וואך, מען האט נעכטן און מען האט דאך דעם שבת געליינט די שירה, זאגט ער א מאמר נורא, לייגט קאפ א מינוט, א מורא'דיגע מאמר זאגט די בן איש חי. דאך געווען א קטרוג פאר קריעת ים סוף, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, עד כדי כך וואס ווער עס געדענקט דער אור החיים הקדוש זאגט א ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, דער רבונו של עולם זאגט איך וויל דיר העלפן אבער ס'איז דא די מידת הדין כביכול כביכול זאגט איך וויל העלפן אבער מען קען דיר נישט העלפן זאגט כביכול פארוואס ווייל די מידת הדין האט קאמאנדעוועט הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה כביכול מען קען דיר נישט העלפן, זאגט דער בן איש חי ווי אזוי איז געווארן צושמעטערט די מידת הדין און ס'איז געווארן א קריעת ים סוף ווי אזוי איז געווארן יא צושמעטערט? מורא'דיג געוואלד, ער זאגט דאס שטייט וירדפו מצרים, די אידן איז געווארן א נרדף, האט זיך געשפאלטן די די גאנצע מידת הדין און דעם איז געווארן א קריעת ים סוף, ס'איז געווארן א נרדף. געווארן א נרדף, פון דעם איז געווארן די קריעת ים סוף, ווייל ס'איז געווען א שווערע קטרוג, הללו והללו עובדי עבודה זרה, פארוואס זיך געשפאלטן?

איינער דארף כקריעת ים סוף, ער דארף פרנסה, ער דארף א זיווג, ער דארף וואס ער דארף די אלע כקריעת ים סוף, און ער ווייסט נישט פון דעם ווי ער ווערט א נרדף איז שוין יעצט די צייט, דאס איז די זאך וואס האט געמאכט די קריעת ים סוף, אפילו עס זענען געווען ביבשה יבשים מן המצוות, אבער וירדפו מצרים דאס האט געמאכט די זאך. הערט, מען דערציילט דער ראחמסטריווקער רבי

בצער גדול. רבעצין האט דאך געהאלפן אסאך גדולי הדור, בקיצור ער איז צוגעקומען און געפרעגט רבי וואס איז געשען? נעה דו וועסט מיר נישט קענען העלפן, און ער וויינט, רבי וואס איז געשען אבער? זאגט ער כ'האב דא געלערנט אין ראשית חכמה, ער ברענגט דא די אלע חזל'ן ווי בזיונות משפיע ישועות און ס'מבטל מידת הדין.

איז ווי געשען איז דאס איז די אז די טשעבינער רב איז געווען א גרויסע איסטעניס א גרויסע איסטעניס בטבע איז ער געווען א גרויסע איסטעניס נישט סובל געווען קיין שמוץ א ריח רע איז ער געווען ער איז געווען א בטבע א איסטעניס ער האט אמאל ס'איז געווען איז ווי געשען איז דארטן אין עלטערע יארן און מ'האט אים דארטן צוגעגעבן א מיטאג דארטן א לעפל מיט א גאפל יא און עס איז געווען שמוציג. זיך אויפהייבן וואשן? זיך אויפהייבן עס אויסוואשן? עס קען איר דאך טשעפען. עס קען איר דאך טשעפען. נו וואס האט ער געטוהן? ער האט אריינגעלייגט דא אין ערמל האט ער אריינגעלייגט די לעפל מיט די גאפל, און ער איז צוגעגאנגען צום קראן כאילו ער וואשט זיך די הענט, און אזוי האט ער געגעבן א וואש אויס מיט די לעפל מיט די גאפל זי זאל נישט שפירן.

האבן אריינגעלייגט די גאנצע גאונות האבן זיי אריינגעלייגט אין די מידות דארטן. מען דערציילט רבי שלום זלמן אויערבאך איז אמאל געווען ביי א חופה געווען מסדר קידושין און די עד האט אים עפעס נישט געפאלן אזוי ער איז ער האט געהייסן א רב איך ווייס נישט בכל אופן ער האט אים נישט געפאלן ער האט געהייסן א רב און ער האט אים עפעס נישט געפאלן נו וואס טוט מען וואס טוט מען? דאך כבוד הבריות אויכעט, וואס טוט מען? מען קען אלץ מסדר זיין די גאנצע יראת שמים אבער מיט אן טשעפען מענטשן. וואס האט ער געטון? ער האט צוגעגאנגען צו דעם, ער הייסט א רב, ער האט צוגעגאנגען צו אים, האט ער געזאגט, נע, הערט זיך איין, בשום פנים ואופן, ס'איז נישט קיין כבוד, זאגט ער, איך זאל זיין מסדר קידושין, איר זאלט זיין א עד, בשום פנים ואופן, ניין, ס'איז נישט קיין כבוד, איך בין מסדר קידושין, איר זענט א עד, איר זייט מסדר קידושין, איך וועל זיין דער עד.

ס'האט אים געפעלט צוקער אין קערפער. ס'יהודייה האט געדארפט טרינקען, מ'האט געדארפט אריינלייגן א י, אסאך צוקער האט מען געדארפט אריינלייגן. אסאך צוקער, ס'האט אים געפעלט צוקער. און אמאל דארטן, די הויז בחור דארטן, האט האט געהאט עפעס א טעות ווען די זאלץ מיט די צוקער, ס'איז געשטאנען אויף דעם צוקער, ס'איז געווען זאלץ, בקיצור, ער האט אריינגעלייגט, און מ'דארף דאך אריינלייגן אסאך, האט ער אריינגעלייגט בשפע רב, זאל מען זיין, און ער האט גענומען, דער מהרי"ל דיסקין האט גענומען דעם גלאז, און אויב די עולם ווייסט. איז א געזאלצן זאלץ אין הייסע וואסער ווערט אסאך מער געזאלצן און אין קאכעדיגע וואסער ווערט אוי ווערט עס געזאלצן און ס'איז סכנת נפשות געווען ווייל ס'האט אים געפעלט צוקער און ער האט עס אויסגעטרינקען ביזן סוף די רעבעצן איז אריין געקומען שפעטער איך פארשטיי נישט האסט עס אויסגעטרינקען וואס האסטו עס געטרינקען דו ווייסט ס'איז נישט געזונט און זי האט געשריגן דו פרעגסט דאך עס פעלט דיר דאך צוקער ס'איז נישט געזונט איך ווייס, אבער דאס איז די פשט טאקע, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ס'איז נישט געזונט אבער ואל ילבין פני חברו ברבים. פארשטייט? מיר בעטן נישט ווייטער רבותי, איך האב נישט דערציילט דא אז די עולם זאל טרינקען זאלץ וואסער. דארף זיך, מיר גייען בעטן נישט דאס, אבער איידער דו, איידער דו ביסט מבייש דעם צווייטן, זאלץ זיך אן, זאלץ זיך אן די מויל פריערט, אביסל, איידער, איידער זאגסטו יענעם עפעס א ווארט, זאלץ זיך אן און פעפער אן די מויל, איידער דו. איידער דו האסט א יא. על כל פנים, דרך אגב דערציילט דער דער דער מאנטריאל דער ר' בן ציון קריבערס, איז געווען א גרויסער איז געווען ביי די גדולי הדור א גרויסע דאס דארטן אין קיעוו, איז געווען עפעס א יאר וואס איז געווען עפעס א סוכה, איז געווען א גזירה מען האט נישט געלאזט מאכן קיין סוכה. מ'האט נישט געלאזט מאכן קיין סוכה, און די עולם האט נישט געמאכט קיין סוכות, איז דער ר' בן ציון געגאנגען און געבראכט א גרויסע סוכה, א גרויסע און א ברייטע, אזוי ווי ס'ברויך צו זיין. פארוואס? ווייל ער האט געוואלט די עולם זאל האבן סוכות. נו אלא מאי, מ'וועט אים כאפן, דער איז דאך לאמיר אויפשטעלן. גיב מיר א דורך, און מען דערשט זיך לאמיר אויפשטעלן א סוכה דא, מען גיב מיר א שטעל אפ, מען האט אויפגעשטעלט א סוכה, אזוי אז די גאנצע עולם קען אריין גיין, און רבותי הערט גוט וואס א סייעתא דשמיא האט א חובב מצוות, און די ערשטע טאג סוכות האט ער געקריגן א הודעה גלייך פון דעם רעגירונג, אז אויב ביז אכט טעג איז דאס נישט צונומען, אך און וויי, אויב ביז אכט טעג איז דאס נישט צונומען, אך און וויי, פארשטייט? א חובב מצוות. יא. גרויסע ענין זאגט די תולדות די וואך, ער ברענגט עס די ערשטע האלבע ברענגט די תולדות פון אלשיך הקדוש שפעטער זאגט ער פון זיך, פארשטייט די וואך יתרו האט געזאגט עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו עליהם זאגט ער אזוי.

טייטשט דער אלשיך הקדוש, ולך השם חסד, ס'איז א חסד השם כי אתה תשלם לאיש ווען ער באצאלט א עונש פאר א מענטשן צאלט ער עס כמעשהו, וואס הייסט כמעשהו מידה כנגד מידה, פארוואס? וואס איז די חסד? ווייל אזוי ווייס איך פונקט אויף וואס איך דארף תשובה טון, אזוי איך ווייס איך דארף תשובה טון, אבער אויף וואס? איז אבער היות מידה כנגד מידה ווייס איך אויף וואס, איינער האט דיך געטשעפעט, גיב א טראכט איבער וועם האסטו געטשעפעט דעם זעלבן טשעפ, יעדע זאך טראכט זיך איבער וואס איז די כנגד מידה, טייטשט די תולדות, דאס איז די טייטש עתה ידעתי כי גדול השם איז דאך רחמים, אלקים איז דאך דין, זאגט ער כי גדול השם מכל האלקים, אין יעדן מידת הדין איז אויך דא רחמים, וואס איז די רחמים פון דעם דין? כי בדבר אשר זדו עליהם, די מידה כנגד מידה, די מידה כנגד מידה דאס איז, ר' חיים וואלאזשין אין נפש החיים. ער ברענגט עס, זאגט ער אז אבער עס איז ער ברענגט נישט דעם תולדות און ברענגט נישט דעם אלשיך הקדוש, ביידע ברענגט ער נישט, אבער ער ברענגט דארטן אזוי, די גמרא זאגט אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, פרעגן דאך אלע די קשיא, אז אויב האט געהאט ביטול תורה פארוואס לא מצא? און פארוואס לא מצא? טאקע זאגט ר' חיים וואלאזשינער, ער האט חטאים, אבער יפשפש במעשיו מיינט דאך אין די כנגד מידה, און די מידה כנגד מידה. איז פשפש ולא מצא, ער האט נישט געטראפן כנגד מידה, ער האט חטאים אבער נישט כנגד מידה. זאגט ער יתלה בביטול תורה, ווייל ביטול תורה איז שוין קעגן אלע איברים, ס'האט שוין נישט און מוז שוין נישט זיין כנגד מידה, ווייל פונקט ווי שכר תלמוד תורה כנגד כולם, עונש ביטולו כנגד. נו, רבותי, עם השם חזקו ונתחזקה, האמיר דאך שבת יתרו. צען טעג נאך אין שובבים שבת יתרו קבלת התורה, אביסל ביי השקל רבי לייבל אייגער פלעגט זאגן אז פארוואס איז פרשת יתרו קבלת התורה, ווייל א בחור מיינט אה איך קען זיך נאך נעמען, איך קען זיך נאך נעמען, א בחור צי א אינגערמאן צי א עלטערער, איך קען זיך נאך נעמען, איך בין דאך שוין אזוי ווייט נעבעך פון גאט. איז דאך יתרו געווען מער ווייט, ער איז געווען א כומר לעבודה זרה, אז ער איז געקומען קען איך אויך קומען, קען יעדער איינער קומען, דערפאר איז עס פרשת יתרו, יעדער איינער אריין, יעדער איינער, דער רבונו של עולם ווארט אויף יעדן איינעם. ווי זאגט דער רמתים צופים טייטשט דארטן מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף און מלחמת עמלק טייטשט ער וואס איז עס טייטש מה שמועה שמע ובא דו ביסט דאך א כומר לעבודה זרה מקור התאוות דארט מקור הרעות און דו ווילסט ווערן א איד מה שמועה שמע ובא ווי איז דיר איינגעפאלן אזא זאך דו וועסט נאך קענען ווערן א איד זאגט ער ווייסט פארוואס ער האט געהערט קריעת ים סוף און מלחמת עמלק ער האט געהערט אז די אייבישטער זוכט נאר מלחמות ער זוכט נישט קיין נצחונות מלחמות מלחמות קען יעדער איינער עקשן קען יעדער איינער. עקשן. עקשן. עקשן קען יעדער איינער. מה שמועה שמע ובא? וואס איז דיר בייגעפאלן? דו וועסט קענען ווערן א איד? דו קומסט פון דארטן? וויאזוי וועסטו קענען? זאגט ער, ווען דער אייבישטער זוכט נאר די נצחונות וואלט איך טאקע נישט געקומען, כ'האב געהערט מלחמת עמלק, ער זוכט נאר מלחמות. קריעת ים סוף מלחמת עמלק. ווי דער תפארת שלמה טייטשט אין פרשת כי תצא. זאגט ער אז שופטים ענדיגט זיך.

שטענדיג מלחמות, ווען מען רעדט מיט א בחור, יא, איך ווייס נישט, איך קען נישט, איך קען נישט, האט מיר געזאגט, דער זווילער רבי, און ער זאגט אז עס שטייט אין א משנה אין אבות דארטן דא, הפועלים עצלים, השכר הרבה, נו, און בעל הבית דוחק. איך פארשטיי נישט, וואס איז בעל הבית דוחק?

שוין, האט מען אים געגעבן אפאר שיך, און ער לייגט אריין די פיס, און ער זעט ס'גייט נישט אריין. אז ס'גייט נישט אריין, איך מוז עס צוריק אריינלייגן אין פושקע, איך דארף עס אריינלייגן אין פושקע. און ער פריווט אריינלייגן די צוויי שיך אין פושקע און ס'גייט נישט אריין. ס'גייט נישט אריין. די צוויי שיך, ער לייגט עס איינע לעבן צווייטן, ער פריווט עס צו שטופן, ס'גייט נישט אריין. ער פריווט איינעם אויפן צווייטן, צו צו הויך צו הויך. ער פריווט איינס לעבן צווייטן, ס'גייט נישט אריין, איך ווייס וואס ס'טוט זיך דא, און ער האט געפריווט אפאר שעה, ס'גייט נישט, וויאזוי האט געבעטן בעל הבית וואס טוט זיך דא, בעל הבית איז צוגעגאנגען האט אריינגעלייגט איין שיך גלייך, און די צווייטע שיך פארקערט, כמנהג בעלי בתים חשובים אין די געשעפטן, יא, און ער לייגט אריין די צווייטע שיך אין די געשעפט, די צווייטע שיך פארקערט, און אזוי איז אריין.

ס'דא א מורא'דיגע דאס אז א איד גיט זיך היינט א ריר ווען די דער ליבאוויטשער ער האט געפרעגט ער האט געפרעגט דעם ריי"ץ האט ער אמאל געפרעגט סדר נאכט אז מען זאגט ביי די הגדה ברוך שומר הבטחתו לישראל האט ער געפרעגט דעם ריי"ץ פארשטיי נישט דאס איז א שבח מ'איז משבח דעם אייבערשטן שומר הבטחתו אז אז ער האלט ווארט ער זאגט נישט ליגנט דאס איז די ברכה וואס דו זאגסט סדר נאכט ברוך שומר הבטחתו לישראל דאס איז די שבח פארן רבונו של עולם אז אז אז ס'איז נישטא קיין ליגנט אז ער טוט וואס ער האט געזאגט ער האלט ווארט א מורא'דיגע לשון דארטן ער זאגט דער ריי"ץ האט אים געענטפערט אז גיב זיך א קוק אום וואס איז געווען דא נאכן חורבן בית המקדש, צרות א בארג, צרות, ליידער ליידער אן א, צרות א בארג, און די צרות, די אינקוויזיציע מיט די גלות ספרד מיט אלצדינג, און די אלע גלויות און די אלע צרות, דעמאלטס איז, דעמאלטס איז געווארן בבלי ירושלמי, ספרא ספרי תוספתא, ווי אידן זענען נתעלה געווארן אין די אלע יארן, ברום רום המעלה. זאגט ער די מ'קען זיך נישט מתאר זיין וואס פאר א נחת רוח דער רבונו של עולם האט פון אונזערע דור אין דעם הסתר ווי מיר זענען נתעלה. זאגט ער כביכול כביכול ווען ווען דער ביים רבונו של עולם צו האלטן ווארט צו קומען שיקן משיח'ן אויפן אויפן מינוט וואס מ'האט צוגעזאגט איז א נסיון ווייל די גרויסע נחת רוח וואס ער האט אין אונז פון דעם הסתר פנים דאס זאגט מען ברוך שומר הבטחתו לישראל ער וועט האלטן ווארט ער ער ער ווייל די נסיון ווייל כביכול די גרויסע נחת רוח וואס ער האט פון אונז, פון אונז, פון יעדע ריר, פון יעדע ריר, יעדע שובבים ריר, יעדע ריר, יעדע יהא שמיה רבא, יעדע נחת רוח וואס ער האט פון אונז, איז אזא, אזא גרויסע נחת רוח, זאגט ער גיב א קוק וואס דא טוט זיך זייטן חורבן, מ'זאגט, וואס איז, וואס מיר, וואס א נסיון כביכול צו ברענגען אים אין די צייט וואס מען האט צוגעזאגט, דא זאגט מען ברוך שומר הבטחתו ער וועט אים ברענגען אנטקעגן. ברוח הדברים האלה, די זעלבע זאך ברענגט ר' ברוך בער, דער ברכת שמואל, ר' ברוך בער לעבאוויטש, געווען די זעלבע זאך ווער ס'געדענקט, געווען א צוואה פון דוד המלך צו שלמה המלך פון פרשת ויחי געשטאנען ביי די הפטורה, ביי די הפטורה פון פרשת ויחי, געשטאנען דארטן אזוי. קול הלשון. דוד המלך האט געזאגט פאר שלמה המלך. ולבני בר, האט ער אים געזאגט צווישן די צוואה, ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד, זיי זאלסטו מאכן אזא חסד וואס? והיו באוכלי שלחניך, זיי זאלן עסן ביי דיר א גאנצן לעבן, והיו באוכלי שלחניך, פארוואס? כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך, ווען איך האב געדארפט אנטלויפן פון אבשלומ'ן, דעמאלטס קרבו אלי, און פאר דערפאר קום איך זיי הכרת הטוב, און פאר דערפאר זאלן זיי זיין מאוכלי שלחניך. פרעגט ר' ברוך בער, דער ברכת שמואל, עס איז א מורא'דיגע ווארט. מען זאגט איך פארשטיי נישט. די בני ברזילי האבן דיר געמאכט א טובה וואס? איר ווייסט ס'הייסט קרבו אלי, ווייסט וואס איז געווען? ווען ער האט געדארפט אנטלויפן פון אבשלום, און דעמאלטס איז ער געווען צעבראכן, צעשטאכן דוד המלך, האט האבן זיי אים געגעבן צו עסן. די בני ברזילי הגלעדי האבן געגעבן צו עסן וואס? שטייט אין פסוק זיי האבן געגעבן משכב ספות, חיטים ושעורים, קמח וקלי, ופול עדשים וקלי, ודבש וחמאה, אלסדינג האבן זיי אים געגעבן,

ווילסט אים מכיר טובה זיין? גיב אים אויך צו עסן. ווילסט אים א גרויס הכרת טוב? גיב אים צען מאל אזויפיל, גיב אים צוואנציג מאל אזויפיל. ער האט געזאגט פאר שלמה המלך מאוכלי שלחניך, דער עולם ווייסט אויך מאוכלי שלחניך, דאס הייסט סידור מלא לכל החיים, אלע צרכים. איינער וואס איז אויפן שולחן המלך, מה מה מקלים חוציו בבית המלך, חתונה מאכן קינדער, אלץ אלץ, מאוכלי שלחניך, ביסטו מסודר דו מיט דיינע קינדער מיט דיינע אייניקלעך א גאנצן לעבן. זאגט ער פארוואס ווייל האסט אים געגעבן ער האט דיר געגעבן אמאל צו עסן ער האט דיר געגעבן צו עסן גיב אים דאפלט גיב אים צען מאל אזויפיל און פארוואס מאוכלי שלחניך א סידור מלא פאר גאנצן לעבן פארוואס האט ער דאס געגעבן האט ער געשריגן ר' ברוך בער אזוי ווען א מלך זיצט אין פאלאץ ער זיצט אין פאלאץ און איינער ברענגט אים ארויף צו עסן א גרויסע ספק בכלל צו מען וועט עס מקבל זיין פון דיר א גרויסע ספק צו מען וועט עס אננעמען און טאמער מען וועט עס אננעמען אויב מיר צאלן אפאר דאלער נישט מער פון דעם. מה שאין כן ווען דוד המלך איז געלאפן דעמאלט צובראכן צושטאכן און געדארפט אנטלויפן פון אבשלום. רעב ועיף זאגט די פסוק איז געווען רעב ועיף איז די עסן האט אים געגעבן חיזוק דאס האט אים משמח געווען דאס האט אים מעלה געווען דערפאר האט ער אנגעזאגט זיי זאלן בלייבן מאוכלי שלחניך סידור מלא אויף א גאנצן לעבן נישט נאר דאפלען א גאנצן לעבן נישט צען מאל האט ר' ברוך בער מסיים געווען געשריגן ווען ס'איז געווען בית המקדש קיים איז יעדע מצוה וואס מ'האט דא געמאכט א ספק צו מ'וואלט עס מקבל געווען, נישט אלע מתנות האט מען מקבל געווען אויבן, אבער היינט אז שכינתא עמנו בגלותא, די שכינה הקדושה מיט א צער, יעדע שאקל וואס אונז גיבן מיר, יעדע ריר וואס אונז שטארקן מיר זיך, יעדע ריר איז נתקבל אויבן, דער רבוש"ע אויף דעם זאגט ער צו מאוכלי שלחניך כל החיים, א גאנצן לעבן בלייבסטו אויף דעם מאוכלי שלחניך, פארוואס ווייל יעדער, יעדער אין אזא הסתר פנים, אזוי תשפ"א, די זעלבע ווערטער שרייבט אויך דער חפץ חיים, און ער ברענגט נאך א ראיה צו דעם אויך. דער חפץ חיים ברענגט עס אין שם עולם אין פרק כ ב, די זעלבע זאך, ער ברענגט נאך א ראיה פון א פסוק אין יחזקאל מ ד, שטייט דארטן והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי, בתעות בני ישראל מעלי, וואס טייטש בתעות? ווען זיי האבן פארבלאנדזשעט פון מיר, בתעות בני ישראל מעלי ווען כלל ישראל האבן פארבלאנדזשעט פון מיר, זאגט דער רבונו של עולם, הכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי ביסעאויס בני ישראל מעולי, המה יקרבו אלי לשרתני, זאגט דער חפץ חיים, דו זעסט וואס דא שטייט? אז ווען ס'איז הסתר פנים בתעות בני ישראל מעלי, און איינער איז שומר דעמאלטס משמרת הקודש, המה יקרבו אלי לשרתני, ער איז נאנט צום באשעפער, המה יקרבו אלי, נו רבותי, נו לאמיר זיך נאר א שטארק געבן, יעדער איינער מיט זיינס, אבער מען גיבט זיך א שטארק, מען לאזט זיך נישט. מיין זיידע זכרון לברכה משה מרדכי לעלובער געזאגט אז די וואכעדיגע סדרה ויתיצבו בתחתית ההר זאגן די חזל כפה עליהם הר כגיגית פרעגט זיך תוס' אין שבת פ ט פרעגט תוס' פארוואס האט זיך אויסגעפעלט די הר כגיגית זיי האבן דאך שוין געזאגט נעשה ונשמע נעשה ונשמע האט מען געהאט וואס האט מען געדארפט כפה עליהם הר כגיגית האט ער געזאגט אז אז מ'איז געווען אין מעמד הר סיני וכו' אבער די גמרא זאגט פסקה זוהמתן פסקה זוהמתן ס'איז שוין נישטא קיין יצר הרע מ'איז געווארן ווי מלאכים געווארן ווי מלאכים און וואס האב איך פון דיר האב איך גענוג מלאכים אויבן און וואס דארף איך האבן דעם איד און וואס האט דער רבונו של עולם פון אונז מלאכים האט ער גענוג אויבן כפה עליהם הר כגיגית הר איז דאך די יצר הרע נדמה להם כהר, אז ס'דא א יצר הרע, יעצט קענסטו מקבל זיין די תורה, נישט וואס דארף מען דיר האבן, די מלאכים האב איך גענוג, די לימוד פאר יעדן איינעם, האט א גרעסערע יצר הרע האט א גרעסערע קרבת אלוקים, מער, מער דאבל, יעדער איינער מיט זיינע שוועריגקייטן. יעדער איינער מיט זיינע שוועריגקייטן, אבער ער ווייסט אז דייקא פון די שוועריגקייטן, דאס און נאר דאס, דאס דערהייבט אים, און ער האלט טאקע אין א מלחמה, ווי האט ער געזאגט די קלויזענבורגער רב האט געזאגט, מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף און מלחמת עמלק, זאגט ער האט געזען ביי קריעת ים סוף האט משה רבינו געזאגט, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, דו זיי שטיל, השם ילחם לכם, דו זיי שטיל. ס'איז געקומען מלחמת עמלק האט די אייבערשטער געזאגט ניין בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק דו דארפסט האלטן מלחמה פארוואס ס'קומט צו רוחניות איז נישטא השם ילחם לכם די אייבערשטער וויל דו זאלסט האלטן מלחמה זאגט ער מה שמועה שמע ובא פארוואס איז ער געקומען גלייך צו לויפן ווייל ער האט געהערט קריעת ים סוף האט מען געזאגט השם ילחם לכם מלחמת עמלק דארף מען אליין האלטן מלחמה אויב אזוי קען מען נישט זיצן אין שטוב און הערן א גוט ווארט דארף מען ארויס גיין א מלחמה א מלחמת עמלק מה שמועה שמע ובא פארוואס איז ער געקומען צו לויפן. ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געהערט אז ביי קריעת ים סוף איז הויה ילחם לכם ביי מלחמת עמלק דארפסטו האלטן מלחמה און ממילא אויב אזוי קען די עיבור דארף מען אריינלויפן אין בית מדרש און נישט זיצן אין שטוב און הערן אפילו אויפן פאון א גוט ווארט צו א א גוט זיך מחזק צו זיין.

האט ער אריינגענומען א קוויטל, האט ער געשריבן דארטן אין קוויטל ער בעט ער זאל קענען לערנען און דאווענען בלי שום מניעות, בלי שום מניעות, האט רבי יענקל האט געגעבן א ליין די קוויטל זאגט ער, בלי שום מניעות? זאג איך, בלי שום מניעות? זאגט ער, די באנק מיט די טיש איז בלי שום מניעות, נאר דערפאר איז ער א באנק און ער א טיש, די בלי שום מניעות? האט ער אים געזאגט דארטן א שארף ווארט, ער האט געזאגט ס'שטייט לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. האט ער געפרעגט וואס הייסט אשר? אשר אתם, אם אתם זונים אחריהם. דארף שטיין וואס איז ולא תתורו אשר? דאס איז נישט אם, ס'איז אשר. ס'איז נישטא בלי שום מניעות. ס'איז אשר אתם זונים, און דו ביסט מצווה ולא תתורו.

האט דער רב געזאגט א פסק הלכה דא פונעם דיין, די דיינים זענען געזעצן דארטן, האבן זיי געזאגט אז מען דארף אים יעצט אויפהייבן א טעלעפאן, אים נישט דערציילן אז ער האט זוכה געווען, נאר אים זאגן אז ס'איז נישט אריבערגעגאנגען די קרעדיט קארד, אים נאר מודיע זיין אז ס'איז נישט ארויפגעגאנגען און מ'עט זעהן, און ווייל די עולם געדענקט די מעשה, יא? מען האט אים געקלינגען, און ער זאגט אה ס'איז נישט אריבער איז לאז אפ, ניין לאז אפ, ס'איז נישט אריבער איז נישט, איז נישט, און ער האט טאקע נישט זוכה געווען די מיליאן. במה דברים אמורים, וואס איז ער דא ארויסגעבן? ס'איז דא אמאל א מענטש מיינט מען וויל פון אים עפעס, ער דארף זיך דא איינהאלטן א שמירת עיניים פארמאכן א מויל, ער ווייסט נישט וואס ער פארדינט, ווען דער אינגערמאן ווייסט אז הינטער דעם איז א מיליאן שקל, וואלט ער געצאלט זייער לייכטערהייט דריי הונדערט שקל, באט מען האט נישט פארשטאנען אז ער איז דא א מקבל נישט קיין נותן, מען ווייסט נישט יעדן מאל פארמאכט א מויל, פארמאכט א אויג, ווער ווייסט וואס ליגט, ווייל די מעשה איז אזוי, ווי זאגט יענער, איך ווייס נישט פארוואס. פארוואס איך מוטשע זיך אזוי מיט אזא נסיון, איך ווייס נישט פארוואס, און ער מיינט נאך ער איז א בן יחיד אויכעט, פארוואס איך בין נאר, איך מוטשע זיך אזוי פארקלאטשקעט מיט אזא נסיון, איי, כ'ווייס נישט. די גאנצע חכמה וואס די דיין האט דא געזאגט, וואס איז געווען די פסק פונעם דיין? אז מ'זאל אים אויפהייבן א טעלעפאן, אים זאגן אז די קרעדיט קארד איז נישט אריבער, אז ס'איז נישט אריבער די קארטל. יא, און מען זאל אים נישט זאגן אז ער האט פארדינט א מיליאן שקל, ווייל ווען דער אינגערמאן ווייסט ער האט פארדינט א מיליאן שקל וואלט ער זיכער געגעבן די דריי הונדערט שקל, אזוי זעמער אונז אלע, ווען אונז זאל מען וויסן די מיליאנען וואס איז באהאלטן אונטער די נסיון וואלט מען דאך נישט געווען קיין נסיון בכלל, ווען אונז זאל מען וויסן די די מיליאנען וואס איז באהאלטן ביי יעדן נסיון ווען דער מענטש האלט זיך, ווען איר זאלט וויסן די די די מיליאנען וואס איז באהאלטן דא, מ'האט דאך נישט געטארט דערציילן פאר יענעם אז ער האט דא א מיליאן, הא? טאר נישט דערציילן, נישט געטארט דערציילן, ווייל ווען דו דערציילסט וואלט ער עס זיכער געגעבן. די זעלבע זאך די טעלעפאן וואס מ'האט געקלינגען צו יענעם וועגן קרעדיט קארדס קריגן אונז יעדער איינער פונעם אייבערשטן קריגט א טעלעפאן, לאמיר זעהן, ער זאגט דיר נישט אויס דער אייבערשטער אז דא איז באהאלטן א מיליאן שקל, ער זאגט דיר נאר א נסיון, מ'דארף דריי הונדערט שקל, און דער אינגערמאן שרייט אוי א נסיון, אבער איך קען נישט, אבער איך קען שוין, כ'בין שוין געפאלן נאכאמאל, דער פריער וויל נישט אריבערגיין רעדט אויך נישט, יענער טוט נישט. אוי וויי דו פארשטייסט נישט אז דא דו גיבסט זיך א שטארק וועסטו האבן די מיליאנען דיר באהאלטן. ער זאגט די זעלבע טעלעפאן וואס ער האט געקריגן פון דיין אז עס איז נישט אריבער געגאנגען די קרעדיט קארד קריגט יעדער איינער פונעם אייבערשטן ער האט געמיינט ער וויל פון אים דרײַ הונדערט שקל איך בין געווארן אנטוישט מען וויל פון אים א נסיון ער ווייסט נישט דא באהאלטן די מיליאן שקל ווייל דאס איז געווען די גאנצע נסיון וואס דער פוסק האט געזאגט מען זאל אים נישט דערציילן מען זאל אים נישט דערציילן אז ס'איז דא א מיליאן שקל דא. ומשה ניגש אל הערפל זאגט די קאברינער די וואך גלייך נאך מתן תורה שטייט ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים זאגט ער ערפל איז אויף אידיש אראפ פאל אראפ פאל א ניסיון אשר שם האלוקים דארט אין די מיליאן שקל ומשה ניגש אל הערפל ערפל איז אותיות אראפ פאל דארטן עס איז געפאלן עס איז א ניסיון עס איז נישט אריבער די קרעדיט קארד אשר שם האלוקים דארטן. מען דערציילט נאך אז משה לייב סאסעווער האט זיך עוסק געווען פדיון שבויים דאך ידוע. אין די מצוה פדיון שבויים, און איז אמאל, וואס איז געווען די פדיון שבויים? נארמאלע פדיון שבויים וואס איז געווען דארטן, נעבעך בזמניהם ידוע, אז די מאשקע האט געדינגען א, פון דעם פרץ דארטן א בית מזיגה, א קרעטשמע, א דירה, און ער האט נישט געצאלט, מען האט נישט געצאלט, מען איז אריינגעלאנגט אין בור, אין בור גיא צלמות מיט מכות, עס איז געווען יסורים נוראים, און רבי משה לייב האט עוסק געווען שטארק אין אויסלייזן, בקיצור ער האט אמאל אויסגעלייזט איינעם פון אזא בור, און מען איז געוואר געווארן, אז ער איז געווען א גרויסע גנב יענער אז דער שבוי איז געווען א גנב רבי משה לייב האט געהאט עגמת נפש אז ער האט פארפאטשקעט צייט מיט געלט א גנב שוין ער האט נישט געוויסט בכלל צו ער האט געמאכט א מצוה צו נישט האט ער מחליט געווען רבי משה לייב סאסעווער אז שטענדיג וואס איז די סימן זעהן וואס קומט נאכדעם אויב סקומט נאכדעם נאך א מצוה איז געווען א מצוה גוררת מצוה לאמיר זעהן וואס קומט שפעטער אויב ס'איז געווען א מצוה איז גוררת מצוה, וואס איז געווען שפעטער? האט ער אויסגעלייזט ס'איז אים צוגעקומען א צווייטע פדיון שבויים, און דער צווייטע איז מען געוואר געווארן אויכעט א גנב. שוין, איז צו דעם צווייטן האט שוין ר' משה לייב געזאגט ער זיך איין, ער האט אנגעהויבן צו רעדן צו דעם צווייטן גנב האט אים געזאגט, דו זעסט, דו זעסט ביסט געווען אין בור גיא צלמות, און כמעט ביסטו געווען בשערי מוות, ערשט הערסטו אויף מיט דיינע גניבות, ערשט הערסטו אויף, גיב א קוק,

נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מלאכים אויבן מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות. איינער איז מלמד עליו זכות איז ער ניצול, שנאמר זאגט די הייליגע גמרא, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר, פרעגט ער הערט גוט, פרעגט ער איך פארשטיי נישט, וואסער א מלאך מליץ אחד קען נאך זיין דא אז תשע מאות תשעים ותשעה זענען מלמד אויף אים חובה, ער איז טאקע ביטער שאול תחתית. נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מלמדים עליו חובה איז טיף טיף אין שאול, איז וואס קען ער שוין מלמד זכות זיין דער איינער, ער איז בטל באלף איז ער דא, ער ווערט דא בטל באלף, וואס קען ער שוין מלמד זכות זיין, זאגט ער הא גופא, אז איך בין שוין געווען אזוי טיף טיף אין דר'ערד און דארטן האב איך זיך געהאלטן, איך האב זיך דארטן נישט געלאזט, איך האב זיך דארטן עפעס געהאלטן, דאס איז מבטל דעם גאנצן מידת הדין, דאס צושמעטערט די גאנצע תשע מאות תשעים ותשעה, ווייל איך האב זיך דארטן געהאלטן, למשל א כעסן, מען האט יענעם געשאסן אין די לעצטע מינוט האט ער זיך עפעס צוריק געהאלטן, דאס צושמעטערט דעם גאנצן מידת הדין. האט זיך שפעטער עפעס געהאלטן. יעדער איינער מיט זיינס האט זיך עפעס דארטן געהאלטן. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף. יא. און מענין לענין רבותי. דער אמרי אמת שרייבט די וואך שטייט לא יהיה לך אלהים אחרים וואס זאגט רשי? רשי זאגט לא יהיה לך אלהים אחרים שהם אחרים לעובדיהם צועקים אליהם ואינם עונים אותם זיי שרייען און זיי ענטפערן נישט אחרים לעובדיהם זאגט דער אמרי אמת דו ווייסט וואס דא שטייט אז דו זאלסט וויסן להבדיל ביי אלוקים אמת די צועקים אליו אינם עונים ועונים אותם זאגט ער איינער וואס שטעלט זיך אוועק דאווענען און ער מיינט אז דער אייבערשטער הערט אים נישט איז ער עובר אויף לא יהיה לך אלהים אחרים חלילה מאכסט דעם אייבערשטן אן אחרים די אייבערשטער זאל אפהיטן, ביי אחרים שטייט לא יהיה לך אלהים אחרים אחרים לעובדיהם צועקים אליהם ואינם עונים אותם, אבער ודומה כאילו אחר שאינו מכירו מעולם זאגט רשי, אבער אלוקים אמת צועקים אליו ועונים אותם, אז דער רבונו של עולם הערט דעם געשריי פון א אידן, ווי די קאצקער רבי געזאגט. דאך די יארצייט יעצט, ניין? מארגן ביינאכט די יארצייט. מארגן ביינאכט. לא יהיה בך אל זר האט ער געזאגט. לא יהיה בך אל זר, גאט זאל נישט זיין ביי דיר פרעמד. צו וויסן דער אייבערשטער שטייט לעבן דיר ער הערט ער ווארט ער ווארט צו הערן וואס דו זאגסט ווי די תנחומא זאגט דער אמר רב תנחומא מעשה בספינה אחת שנסעה בין גלי הים ס'איז געווען עפעס א ספינה דארטן איז געווען רובא דרובא גוים איין איד איז געווען דארט זאגט די זאגט די מדרש ווען ס'איז אנגעקומען איינע פון די איי הים זאגט די מדרש האבן די גוים געגעבן געלט פאר די ווען ס'איז אנגעקומען צו עפעס א אינזל האבן די גוים געגעבן געלט פאר דעם איד מ'האט אים געבעטן גיי ארויף אליין אל היבשה און קויף פון דארטן מאכל און משתה האט דער איד געענטפערט, אכסנאי אני, וכי מכיר אני להיכן אלך, איך ווייס דען וואו צו גיין, פונקט ווי ענק ווייסן נישט ווייס איך אויך נישט וואו צו גיין. זאגט דער מדרש אמר להם, אמרו לו האט מען אים געענטפערט, די גויים האבן געענטפערט, וכי יש אכסנאי יהודי, והלוא בכל מקום שאתה הולך אלוקיך הוא עמך, ס'איז נישטא קיין אזא זאך א מענטש אליין, א גוי איז דא אליינס, אבער אכסנאי אט ווי אזוי האסטו געזאגט אזא ווארט האבן די גויים אים געזאגט זאגט רבי תנחומא, אין מדרש ואתחנן וכי יש אכסנאי יהודי בכל מקום שאתה הולך אידך אלקיך עמך ווי דו גייסט דאס איז טייטש זאגט די מדרש אשר לו אלקים קרובים אליו בכל קראנו אליו אלא בכל מקום שאתה הולך אין יעדע אינזל וואס דו דרייסט זיך דא ארום און ארום אלקיך עמך דא די דא א מענטש אליין דער רבוש ע יעדן פלאץ מיט דיר. ער זאגט יענע וואכעדיגע סדרה די דברי ישראל א מורא'דיגע ווארט, ווער ס'געדענקט שטייט אין חזל ווען פרעה איז נאכגעלאפן די אידן ופרעה הקריב ויצעקו בני ישראל אל ה', שטייט אין מדרש, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם, דער רבוש ע האט געוואלט הערן נאכאמאל דעם קול וואס ער האט געהערט אין מצרים, אין מצרים איז געווען ויזעקו, דער אייבישטער האט געוואלט נאכאמאל הערן די קול, זאגט דער מדרש ולא היו ישראל רוצים, אידן האבן נישט געוואלט, אידן האבן נישט געוואלט. מה עשה זאגט די מדרש, גירה לפרעה לרדוף אחריהם, דער רבוש ע האט אנגערייצט פרעה זאל נאכלויפן, ופרעה הקריב ויצעקו בני ישראל זאגט די מדרש, דאס איז שטייט שטייט השמיעיני את קולך, זאגט די מדרש שטייט נישט השמיעיני קול, קולך, אותו הקול ששמעתי במצרים, דאס האט די אייבערשטער געוואלט, דעם קול וואס איך האב געהערט אין מצרים, און זיי האבן ולא היו ישראל רוצים, זיי האבן נישט געוואלט, דערפאר איז שנעל ופרעה הקריב ויצעקו, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט איך פארשטיי נישט, וואס זאגט דא דער מדרש, אותו הקול ששמעתי במצרים, אותו הקול דו אייבערשטער דו זאגסט אותו הקול שכבר שמעתי במצרים, וויל הערן די קול, וואס הייסט די קול פון מצרים, אותו הקול שכבר שמעתי, אוי איך וויל הערן דיין קול דאווענען, וואס איז אותו הקול שכבר שמעתי במצרים, איין קשיא, פארוואס פרעגט ער פארוואס טאקע לא היו ישראל רוצים, אידן האבן נישט געוואלט שרייען, וואס איז די פשט אין דעם? א מורא'דיגע ווארט, אידן זענען געווען אין מצרים, איז געווען גלות הדעת, מען האט נישט געקענט דאווענען, מען האט זיך נישט געקענט מכוון, מען האט זיך נישט געקענט צוזאמעננעמען אויף צו דאווענען, ס'איז דאך געווען, וואס איז געווען ויזעקו, מען האט געשריגן, אייבערשטער, נאר דו אליין, א געשריי, רבונו של עולם, נאר דו אליין, נאר אייבערשטער, נאר דער געשריי. זיי ארויסגעגאנגען פון מצרים, איז האט מען שוין געהאט כוונות, מוחין, און דער רבוש ע זאגט ניין איך וויל אותו הקול ששמעתי במצרים, דער געשריי אוי וויי נאר דו אליין, דער התבטלות פון מיר אן קיין כוונות אן קיין מוחין, דער התבטלות דער געשריי אייבערשטער נאר דו אליין קענסט מיר העלפן, נאר דו אליין קענסט מיר העלפן, און ולא היו ישראל רוצים, זאגט ער, פארוואס זיי האבן נישט געוואלט, זיי האבן געוואלט דאווענען כוונות, כוונות האר"י, כוונות מוחין, כוונות מיט מוחין, האט דער רבונו של עולם געזאגט, ניין, איך וויל אותו הקול שכבר שמעתי במצרים, זאגט דער מדרש, השמיעיני קול לא נאמר השמיעיני את קולך, אותו הקול שכבר שמעתי, זיי האבן נישט געוואלט, ופרעה הקריב ויצעקו, זיי האבן געשריגן, דעם אוי וויי, דאס האט געשפאלטן דעם ים, דאס האט געשפאלטן דעם ים, ווען די לימוד אביסל א מענטש זאגט, איי. דא קען ער נישט דאווענען דא איז ער צו פרעמד דא ער ווייסט נישט אז אותו הקול דאס פאר די אייבישטער דער אותו הקול דא איז צו פרעמד ער צוקלעמט ער קען נישט דאווענען אותו הקול צו דא איז דאווענט דא איז בחצרות דא אין בדידות דא אותו הקול שכבר שמעתי במצרים יעדער איינער מיט זיין אייבישטער זאלן אלע דאווענען מיט א חיבה גדולה אבער די ווען די מענטשן דמיונ'ט זיך אז זיין תפילה איז יעצט נישט אויפן פלאץ און ער ווייסט נישט רבונו של עולם זאגט אותו הקול דא עפעס אזא מידה וואס דער עולם עפעס נישט אזוי משים לב אויף די מידה, אבער שטייט אין מדרש די וואך אז אויף דעם שטייט די גאנצע עשרת הדיברות און כל התורה כולה, באלד איכ'ל פארליינען א לשון מדרש, דער עולם ווייסט נישט ווי חמור דער מידה, מען רעדט דא אויף עפעס א געוויסע מידה, א געוויסע מידה, דאס איז עפעס משום מה ווערט עס עפעס אזוי פארקלאטשקעט. אין מדרש שטייט די וואך א אינטערעסאנטע לשון, שטייט ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, די מדרש איז ממשיך פון דעם אשר לא ידע את יוסף ביז עשרת הדברות די וואך, וואס טייטש אשר לא ידע את יוסף, די מדרש זאגט ער האט נישט געקענט יוסף, ווער האט נישט געוויסט וואס יוסף האט געמאכט פאר מצרים, ער האט דאך געראטעוועט גאנץ מצרים, זאגט די מדרש אשר לא ידע את יוסף האט נישט געהאט קיין הכרת הטוב ער איז געווען א כפוי טובה, ער איז געווען א כפוי טובה. ער איז געווען א כפוי טובה, ער האט זיך נישט, ער האט זיך פרעמד געמאכט וואס יוסף האט דא געראטעוועט מצרים, זאגט דער מדרש, דאס האט געמאכט אז שפעטער זאל ער זאגן לא ידעתי את ה', זאגט דער מדרש הא למדת שכפיית הטובה הוקשה לכפירה בעיקר, און די מדרש איז דא ממשיך אז איינער האט אמאל גענומען א א שטיין און האט געווארפן, האט עס געווארפן אויף איינע פון די שרים, האט ער געווארפן א שטיין. האט דער מלך געזאגט מען זאל אים שנעל הרג'נען, ווייל היינט אויף א שר מארגן אויפן מלך. אין אנהייב אשר לא ידע את יוסף, מארגן לא ידעתי את השם. זאגט דער מדרש. אין אנהייב געווען, און קודם איז ער כופר בטובתו פון יענעם, שפעטער כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. יעצט הערט וואס דער מדרש איז מסיים אויף דעם, אויף די עשרת הדיברות. אין לך קשה לעולם מכפוי טובה, שהוא גורם, ער איז דער גורם שלא תהיה טובה בעולם. לכך הקדוש ברוך הוא מזהיר את ישראל, אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וואס איז טייטש, הזהרו שלא תכפו טובתי, שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות שמים, ציץ אפ פון דא, די תורה גיבט דאס מארגן עשרת הדיברות זאגט דער מדרש הגדול די וואך. כפוי טובה לוי אהרן הוצאתיך מארץ מצרים הזהרו שלא תכפו טובתי. ס'איז א זאך וואס איז משום מה די עולם ווייסט נישט. איך זעה א שארפע לשון אור החיים הקדוש אין פרשת וירא. און דער אור החיים הקדוש זאגט אין פרשת וירא א שארפע לשון אביסל. ער זאגט אז ס'נישטא קיין גרעסערע עונש אויף די וועלט וואס קען קומען אויף א מענטשן, פונקט ווי איינער וואס איז משלם רע תחת טובה. אזוי שרייבט ער די לשון שאין אדם מתחייב רע בעולם כמשלם רע תחת טובה, ס'איז נישטא קיין גרעסערע עונש, איר ווייסט וואס ער טייטשט מיט דעם? מיר שטאפן אריין אין פרשת וירא ווען אבימלך האט געזאגט פאר אברהם אבינו, ס'איז געווען דארטן א עצור עצר לבית אבימלך, קוקט אריין אין די גמרא אין החובל, ס'איז דאך געווען ביטער דארטן, ס'איז נישט קיין טרערן, ס'איז געווען עצור עצר איז געווען ביטער. דאס איז ביטער. האט אבימלך געזאגט צו אברהם אבינו, שטייט דארטן, מה עשית לי, ומה חטאתי לך, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. טייטשט אור החיים הקדוש אזוי, מה עשית לי, אבימלך איז צוגעגאן צו אברהם אבינו גיב א קוק וואס דא טוט זיך. גיב א קוק וואסער א מחלה האסטו אנגעברענגט. א מחלה. וואס פאר א צרה. האט ער געפרעגט אברהם אבינו, מה עשית לי, וואסערע טובה האסטו מיר אמאל געמאכט, און מה חטאתי לך, וואסערע שלעכטס האב איך דיר שפעטער געטון, וואסערע כפוי טובה בין איך געווען נאכדעם, און מה חטאתי לך, וואסערע כפוי טובה בין איך געווען שפעטער, וואס זאלסט קענען פארענטפערן אז וועגן דעם הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, וועגן דעם איז געקומען דער עונש, ווייל אויב נישט זאגט דער אור החיים, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי האט נישט קיין צדק די מחלה. א פחד פון א ווארט. מה עשית לי, וואסער א טובה האסטו מיר אמאל געמאכט? און מה חטאתי לך, וואס האב איך דיר שפעטער געזינדיגט געווען א כפוי, א משלם רע תחת טובה, וואס זאלסט קענען זאגן אז פאר דערפאר איז הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, וועגן דעם האסטו געברענגט דעם מחלה, ווייל אויב נישט, זאגט דער אור החיים, איז מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי, האט עס נישט קיין צדק. א פחד פון א לשון. דאס איז אזא זאך וואס דער עולם כאפט נישט, דער עולם ווייסט א, ס'איז דא, פון ר' אלי' לאפיאן איז דא איין בילד, ס'איז נישטא קיין בילדער פון אים, ר' אלי' לאפיאן, איין בילד, ס'דא א בילד ווי ער גיבט פאר א קאץ מילך. איר ווייסט וואס ס'איז געווען? ווער גיבט מילך פאר א קאץ? איר ווייסט וואס איז געווען די מעשה דארטן? ער איז דאך געווען משגיח אין כפר חסידים, און דארטן אין כפר חסידים איז ס'איז געווען דארטן עכברים מייזן, אויב די עולם ווייסט וואס דאס איז, און הני עכברי רשיעי נינהו, די עכברים, די מייזן דארטן האבן אויפגעגעסן אסאך חפצים, ס'איז געווען דארט א חורבן, איז בחורים געבן זיך שטענדיג א עצה, יא?

וואס איז מיט הכרת הטוב? דאס איז דער בילד וואס איר זעט ער גיט מילך פאר די קאץ. א קאץ? א קאץ מילך? א קעצעלע? א קעצעלע! אויב איר ווילט וויסן, איז שוין געווען פאר ר' אלי', ס'איז א ירושלמי, קוקט עס נאך וועט איר זען א ירושלמי אין תרומות, פרק ח' הלכה ג', די ירושלמי דערציילט דארטן א אינטערעסאנטע מעשה, ירושלמי דערציילט דארטן, סוף הלכה ג' איז דאס, א חד עבד סעודתא, אזוי זאגט דער ירושלמי, ירושלמי דערציילט איינער האט געמאכט א סעודה, און זמין רבן האט איינגעלאדענט דעם רעבען, דעם רעבען האט ער איינגעלאדענט צום סעודה, דער רבי זיצט דא, זאגט דער אור החיים, וויאזוי זאגט דער ירושלמי, דער רבי זיצט, און ער האט צוגעלייגט א בענקל לעבן אים, ווער האט מען אוועק געזעצט לעבן רעבען? א הינט, א כלבא, ער האט אוועק געזעצט א הינט לעבן רעבען, האט דער רבי אים געפרעגט, אזוי שטייט אין ירושלמי, אמר ליה בזיון אנא חייב לך, בין דיר שולדיג עפעס א בזיון, וואס מאכסטו אזא זאך, א הינט לעבן רעבען וואס איז דאס? האט ער אים געזאגט, רבי, טיבו אנא חייב ליה איך בין מיך שולדיג הכרת הטוב פארוואס שביין עלון לקרתא עס זענען אריינגעקומען שבאים שובים פאנגערס זענען אריינגעקומען אין שטאט און איינער פון זיי האט געכאפט מיין רעבעצן האט געכאפט מיין רעבעצן און דער הינט איז געשפרינגען אויפן שבאי אויפן שובה האט ער אפגעלאזט מיין רעבעצן בין איך אים שולדיג הכרת הטוב ער איז דא זיצן לעבן רעבן אזוי דערציילט די ירושלמי די הינט! רבותי איך זיץ ארום מיט תלמידי חכמים, איך פארשטיי נישט קיין פשט אין ירושלמי וועגן איין זאך, מילא דאס אז ער האט געוואלט הכרת הטוב פארן הינט, דערנאך איז געווען ר' אליהו לאפיאן מיטן קאץ האט געוואלט, דאס פארשטיי איך, אבער רשי זאגט אפילו אויף די זאמד, משה רבינו האט נישט געטארט מאכן די שלאגן די כינים, שלאגן די עפר הארץ זאל ווערן כינים, זאגט רשי, פארוואס? ווייל משה רבינו האט געהאט א טובה דורך די זאמד, ווייל ער האט באהאלטן דעם מצרי בחול, ויטמנהו בחול, ער האט אים באהאלטן אין חול, דערפאר טאר ער אויך נישט מאכן, האט ער נישט געטארט שלאגן די זאמד ביי די מכת כינים, וועגן דעם האט ער געהייסן פאר, איז מילא דאס אז מען דארף אוועק זעצן די הינט דא מכיר טובה זיין פארשטיי איך, אבער איך פארשטיי נישט א צווייטע זאך, די הינט ווייסט וואס א טובה ס'איז צו זיצן אין מזרח לעבן רעבן? די הינט ווייסט אז א טובה דאס איז? איך פארשטיי נישט וואס איז פשט אין ירושלמי. מילא וואס זעט מען לכאורה פשוט פשט אין ירושלמי אז ס'איז נישט משנה צו די הינט פארשטייט יא צו נישט, און ס'איז נישט דאס איז קלאר אז די הינט האט נישט געמיינט קיין טובה ווען ער האט געטאנצט אויפן שבאי דאס איז קלאר אז נישט, און דאס איז קלאר אז ער וועט אויך נישט פארשטיין די טובה דא אויכעט, אבער איין זאך דו ביסט א איד און ביסט מחויב בהכרת הטוב, און אויף דעם איז געזאגט געווארן זאגט די מדרש אשר הוצאתיך מארץ מצרים הזהרו שלא תכפו טובות, דו ביסט א מענטש און ביסט מחויב בהכרת הטוב. דא געווען א אינטערעסאנטע מעשה דא אין בני ברק מיט מיטן סטייפלער זיער א אינטערעסאנטע מעשה דא האט געוואוינט אין רחוב ירושלים ווער ס'געדענקט אים האט געהייסן ר' חיים שמערל דרדק ר' חיים שמערל דרדק האט געוואוינט דא אין רחוב ירושלים און דער ר' חיים שמערל האט געהאט און לעצטנס אוועק, ממש לעצטנס. דער ר' חיים שמערל האט געהאט א זון אין ניו יארק, וואס ער איז געווען, ווען דער סטייפלער האט ארויסגעגעבן די קהילת יעקב, איז ער געווען דער מפיץ אין ניו יארק. ער איז געווען דער מפיץ פון דעם קהילת יעקב. דער סטייפלער האט עס געדארפט האבן. בימים ההם, דער עולם מסתמא געדענקט עס, בימים ההם דער סטייפלער פלעגט זיך אסאך שרייבן, אסאך שרייבן, מ'האט אים געשיקט בריוון וועגן קהילת יעקב, דער סטייפלער האט געענטפערט תשובות, און ווער ס'מאכט אויף א קהילת יעקב, וועט ער זען חכם אחד העירני חכם אחד, אסאך מאל חכם אחד, עס איז געקומען פון די אלע בריוון, די סטייפלער האט זיך כסדר געשריבן מיט. דער רבי חיים שמערל'ס זון, ער איז געווען זיין מפיץ אין ניו יארק, און דער רבי חיים שמערל'ס זון פלעגט זיך אויך שרייבן מיטן סטייפלער כסדר, האט זיך געשריבן, דער סטייפלער האט אים געענטפערט. בסוף ימיו איז דער סטייפלער געווארן אזוי גרויס, ער האט שוין נישט געדארפט דעם מפיץ האט ער שוין נישט געדארפט, און דער סטייפלער האט שוין נישט געהאט קיין צייט און כח צו גיין שרייבן בריוון, עס האט זיך אפגעשטעלט דעם מצב מיט די בריוון. ר' חיים שמערל'ס זון האט אים געשיקט א בריוו, האט ער מחליט געווען, ער האט שוין דעמאלטס נישט געשריבן קיין בריוון, אבער צו אים האט ער יא געוואלט שרייבן א בריוו, פארוואס? איז ער געגאנגען א בריוו, רבותי הערט, ער דערציילט רבי חיים שמערל אז פרייטאג מיטאג קומט ארויף צו אים די סטייפלער דא אין רחוב ירושלים און האט אים געזאגט אזוי, די בריוו דאס האב איך געשריבן א תשובה פאר אייער זון, האט אים געזאגט די סטייפלער, איך שרייב שוין היינט נישט קיין בריוון, איך בין שוין אלט, איך שרייב נישט קיין בריוון, נאר פאר אייער זון שרייב איך יא, ווייל איך וויל נישט ער זאל טראכטן אמאל איז ער געווען מיין מפיץ, ער איז געווען מיין מפיץ, איז דערפאר האב איך אים געשריבן, היינט איך דארף אים שוין נישט האבן, הער איך אים אויף צו שרייבן, דערפאר שרייב איך אים יא. און ער גיט עס איבער פאר רבי חיים שמערל, דאס איז געווען פרייטאג מיטאג, ער זאגט מאנטאג נאכמיטאג, מאנטאג נאכמיטאג, איינער קלאפט אין טיר, ער מאכט אויף די סטייפלער איז דארטן, פרעגט ער אים וואס איז, האט ער אים געפרעגט זאגט נאר, איר האט שוין ארויסגעשיקט די בריוו? זאגט ער אים ניין, נאכנישט ארויסגעשיקט? זייער גוט, איך האב דא א אנדערע בריוו, א אנדערע בריוו? זאגט ער יא, דאס איז א אנדערע בריוו? ניין, ס'איז די זעלבע בריוו, אבער ס'איז א אנדערע, די זעלבע זאך האט ער איבערגעשריבן נאכאמאל, איר פארשטייט?

פארשטייט? הכרת הטוב. נישט ווייל ער איז מיין מפיץ, ווייל ער וועט טראכטן איך האב יא געטראכט. נישט טראכטן. איך בין א איד און איך בין חייב הכרת הטוב, אבער מען דארף נאך אמאל איבערשרייבן א בריוו? דאס איז שוין א נייע, א חידוש אין קהילות יעקב דאס. איבערשרייבן נאך אמאל דעם בריוו. רבותי, קיינער בעט נישט אונז איבערשרייבן די בריוון, אבער, אבער. דער חתם סופר זאגט בענין הזה א דבר נורא, דער חתם סופר זאגט עס אין בשלח, און באלד העט איר הערן ווי דער כתב סופר איז מסביר מיט דעם פרשת יתרו מה שמועה שמע ובא אין דעם ענין. הערט, די וואך שטייט מה שמועה שמע ובא זאגט רשי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. ברענגט דער כתב סופר אזוי, אז זיין טאטע דער הייליגער חתם סופר זאגט, די הייליגע חתם סופר האט געזאגט אז יענע וואך שטייט ביי בשלח וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, נו וואס זאגן חזל רבותי וחמושים, זאגט רשי אויפן פלאץ, אין חמושים אלא מזוינים, מזוינים, פרעגט די הייליגע חתם סופר, אויב זיי זענען געווען מזוינים, זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים מזוינים, זענען געווען מזוין, איז וואס האט מען געדארפט קריעת ים סוף. קריעת ים סוף איז א שידוד מערכות הטבע זאלן זיי גיין מיט די זיין און הרג'נען אלע מצרים, דער רבונו של עולם האט נישט געקענט מאכן אזא נס, וואס במקום גיין שידוד מערכות קריעת ים סוף וואס האט אויסגעפעלט קריעת ים סוף? זאגט די הייליגע חתם סופר, ווייל וואס האט מען עס נישט געקענט מאכן ווייל זיי זענען געווען דאך געסט אין מצרים, אין אנהייב זענען זיי געווען אכסניא, שפעטער האבן זיי אנגעהויבן צו פייניגן די אידן, אבער אין אנהייב אין אנהייב אין אנפאנג זענען זיי דאך געווען אכסניא ווידער הכרת הטוב האבן אידן נישט געטארט הרג'נען, האט די אייבישטער געמאכט פאר דערפאר זאל ווערן א קריעת ים סוף. זאגט דער חתם סופר אז דערפאר האט די תורה געשריבן וחמושים, די תורה האט געשריבן זאלסט וויסן זענען געווען מזוינים, און זיי האבן געקענט הרג'ענען, זיי האבן געקענט אויסהרג'ענען די מצרים, נאר פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט קריעת ים סוף, ווייל א איד איז מחויב בהכרת הטוב, ווייל אין אנהייב זענען זיי געווען אכסניא דארט, ווייל אין אנהייב זענען זיי געווען אכסניא, אפילו אז שפעטער האבן זיי געפייניגט כלל ישראל. און ווידער האבן געפייניגט, אבער אין אנהייב איז געווען אכסניא ביסטו מחויב הכרת הטוב, דערפאר האט די תורה געשריבן דעם וחמושים אז זאלסט וויסן אז זענען געווען מזוינים, זיי האבן געהאט כלי זיין, זיי האבן געקענט הרג'נען, אבער דער באשעפער זאגט חלילה וחס דו טארסט נישט הרג'נען, ווייל עס איז געווען אז דו האסט געהאט א טובה פון אים. טייטשט דער כתב סופר מיט דעם, דאס זאגט דער חתם סופר יענע וואך, זאגט דער כתב סופר, דאס איז די טייטש די רש י די וואך, מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, זאגט ער מה שמועה שמע ובא, וויאזוי, וואו איז דיר איינגעפאלן יתרו מ'עט דיר וועלן בכלל מקבל זיין? ווער זאגט דיר מ'עט דיר וועלן אננעמען? ווער זאגט דיר אז כלל ישראל וועט דיר וועלן אננעמען? האט ער געזאגט ווייסט פארוואס ווייל קריעת ים סוף וואס הייסט קריעת ים סוף האט דאך געזען אז פארוואס איז געווען קריעת ים סוף זיי האבן דאך געהאט כלי זיין אז מ'איז מחויב בהכרת הטוב איז מען מיר אויך מחויב מכיר טובה זיין איך האב געהאלטן משה רבינו איך האב דאך געהאלטן משה רבינו און זיי זענען דאך געווען חמושים און פון דעם וואס איז געווען קריעת ים סוף איז א סימן אויף וואס אז מ'איז מחויב בהכרת הטוב איי וועסטו זאגן ניין לעולם איז נישטא קיין הכרת הטוב איי ס'איז געווען וחמושים פאר אנשים מיט פארלוסט, נאר עס זענען געווען שוואכע מענטשן און האבן נישט געקענט האלטן אין מלחמה. אויף דעם זאגט רשי ומלחמת עמלק ווי זיי האבן געוואלט האבן זיי יא געשאסן? ומלחמת עמלק ווי זיי האבן געוואלט האבן זיי געשאסן און פארוואס אין מצרים נישט? און פארוואס אין מצרים איז געווען קריעת ים סוף? איז א ראיה אז זיי זענען מכיר טובה דערפאר שמע ובא דערפאר איז ער גלייך געקומען ווייל ער האט געוויסט זיי זענען מכיר טובה איז געדענקען רבותי אז דאס איז א מידה וואס מען דארף יא הכרת הטוב. דא נאך עפעס א די וואך. נישט מאריך זיין רבותי שוין שפעט, אבער נאך עפעס א זאך וואס אויך משום מה די עולם ווייסט עס נישט ווי צו שעצן ווי צו אויך וואס שטייט די וואכעדיגע סדרה און האט עס שוין פריער דערמאנט דעם חזל והודעת להם את הדרך והודעת להם זה בית חיים די גמרא בבא מציעא את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זה ביקור חולים ביקור חולים, די עולם ווייסט נישט אז ס'איז א מצות עשה דאורייתא, צו ס'איז די עת אריינקוקן נישט מאריך זיין די ריא ז אין פסקים פסקי ריא ז אין נדרים אין נדרים דארט אין נדרים למ ט דארט נאך די סוגיא אין נדרים פרק ד' הלכה ג אות ב' ברענגט ער דארטן ביקור חולים מן התורה ס'איז א דאורייתא שנאמר ופקודת כל האדם יפקד עליהם די גמרא דרשנ'ט פון דעם ביקור חולים. און מצוה גדולה היא, זאגט ער, שחיי החולה תלויים בו, שעל ידי הביקור מיקל מחליו, אז ס'ווערט אים בעסער אויף די נשמה. ער באשרייבט דארטן ואם אין דורש ואין מבקש פעמים שהוא משתעמם ומכביד בחליו וגורם לו שימות והרי הן כשופכי דמים, אז דאס איז די פשט דארט אין די גמרא כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים, כאילו שופך דמים, די לשון הרמב ם. די לשון הרמב ם אין ס' רמב ם דורך דורי הנהגת הבריות שרייבט ער דארטן די עיניים למשפט אין נדרים ל ט ברענגט אראפ דעם לשון הרמב ם דארט זאגט ער וואס איז דאס ביקור חולים לספר לחולים סיפירים משמחים שירחיבי את נפשו וירחיבי את ליבו

און ער ברענגט דארטן ווי אזוי מען זאל רעדן צו אים, דברים מעדנים ומענינים, ער זאל לאכן, ער זאל לאכן, מסיח דעת זיין, שרייבט דער רמב ם, כי כל זה מרחיב לב ומפיח את המחשבות הקודרות, די אלע אנדערע מחשבות נעמט עס אוועק. די סגולה פון מצוה פון ביקור חולים שטייט דאך א יעדע מצוה האט זיך אירע סגולה די סגולה פון ביקור חולים שטייט איז די סגולה נישט צו האבן קיין יסורים נישט צו קראנק ווערן ווי די מקור הדברים פון די גמרא דארט אין נדרים ל' ט' די גמרא פרעגט ואם ביקרם אשרי משכיל אל דל די אשרי משכיל אל דל דרש'נט די גמרא צו ביקור חולים ביום רעה ימלטהו השם זאגט די גמרא ניצול מדינה של גיהנם ביום רעה מיינט דאך גיהנם ביום רעה. שפעטער פרעגט די גמרא ואם ביקר מה שכרו, פרעגט די גמרא מה שכרו, כדאמרן ניצול מדינה של גיהנם, האסט דאך געזאגט ניצול מדינה של גיהנם, טענהט ניין מה שכרו בעולם הזה, וואס איז בעולם הזה די שכר, זאגט די גמרא וואס איז די שכר בעולם הזה, השם ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו, זאגט ער השם ישמרהו מיצר הרע, ויחיהו מן היסורים, ער וועט נישט קראנק ווערן, און ואושר בארץ שהכל מתכבדים בו. א מצוה. איך ווייס דער רבי עקיבא איגר האט דאך דאס געווען די מצוה. דער ביים רבי עקיבא איגר האט דאס געווען די ביקור חולים, ביקור חולים איז געווען די מצוה, האט ער געהאט א שפיטאל אויך. ואין כאן המקום להרחיב. אבער עס איז דא אזוי בדרך מליצה עפעס א שיינע א שיינע ווערטל, אבער זייט זיך מתבונן אין דעם ווערטל און א פשט אין די גמרא. דאס איז פון איין זייט די גמרא דארט אין נדרים, די גמרא דערציילט רב חלבו חלש איז געווען קראנק,

ר' משה געווען און ר' יוחנן געווען גאר שיין אין די גמרא זאגט מבהיק די גמרא זאגט מעין שופרא של אדם הראשון די בשרו איז געווען מבהיק ס'איז געווען גאר לעכטיג און פון דעם איז געווארן לעכטיג אין צימער גלייה לדרעיה האט געעפנט די זרוע ונפל נהורא ס'איז געווארן לעכטיג און דעמאלטס האט ער געזען אז ער וויינט האט רבי יוחנן געזען ער וויינט, פרעגט אים וואס וויינסטו? די גאנצע אריכות וועגן דעם? האט ער געזאגט ניין איך וויין להאי שופרא דבלי בעפרא, וואס טייטש? ער האט געזאגט להאי שופרא אויף די שיינקייט, ער האט גערעדט צו רבי יוחנן, אז דו ביסט דאך אזוי שיין, און דאס גייט עס גייט אין זאמד, עס גייען אין זאמד, זאגט די וועלט בדרך ווערטל, זאגט מען אזוי, רבי יוחנן איז אריינגעקומען מבקר חולה זיין און ער זעט גני בבית אפל, א באלאגאן, א איבערקערעניש, בולקע מילקע, תוהו ובוהו, פארוואס? ווייל רבי אלעזר איז געווען קראנק, ס'איז נישט געווען ווער זאל זיך אפגעבן דארטן, און וועגן די מחלה איז געווארן דארטן א איבערקערעניש. גלייה לדרעיה האט געעפנט אביסל די ארבל און אנגעהויבן צו מאכן ספאנדזשע רופט מען דאס, גלייה לדרעיה, איך ווייס וואס ס'הייסט, מ'קאטשעט זיך אריין די ארבל דא און אנגעהויבן צו מאכן ספאנדזשע, ונפל נהורא, איז געווארן דארטן לעכטיג, ס'איז געווארן לעכטיג אויף רבי אלעזר. האט ער אים געפרעגט וואס וויינסטו? האט ער אים געזאגט ווייסט פארוואס איך וויין? להאי וויי להאי שופרא דבלי בארעא, גיב א קוק וואסערע שיינע מצוה ס'איז ביקור חולים האסט דאך מיר מחי' מתים געווען, איז דבלי בארעא פארוואס איז די עולם ווייסט נישט צו שעצן ס'ליגט אזוי אין דר'ערד די מצוה? להאי שופרא איז דאך אזא שיינע זאך, גיב א קוק מיט איין ספאנדזשע האסט מיר מחי' מתים געווען, מיט א גלייה לדרעיה, און וויי להאי שופרא דבלי בארעא, ס'איז נעבעך בלי בארעא, אויב מען כאפט נישט אביסל מיט איין טעלעפאן, הייבסט אויף צו הערן, רעד, מאך זיך וויסנדיג.

כבוד שבת, אזוי שרייבט ער כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין. ווייל דאס איז די מקור הברכה, יעדער איינער ווייסט דאס, אבער דער הייליגער חתם סופר טייטשט, ער וויל עס צוטייטשן, זאלסט אביסל פארשטיין וואס ס'טייטשט ברכה. יעדער איינער ווייסט מקור הברכה מיט אלצדינג. חתם סופר זאגט אז ס'איז געווען, אז ס'איז געווען, די רוסישע צאר פלעגט זיך פארשטעלן פאר א פשוט'ע מענטש, ער פלעגט זיך אריין אריינזעצן צווישן דעם עולם, ער האט זיך פארשטעלט פאר א פשוט'ע מענטש, ער האט געוואלט זען וואס ער דארף בעסער מאכן, ער האט זיך אוועקגעזעצט צווישן דעם עולם, איז ער געווארן א ידיד מיט עפעס א מלמד וואס האט אסאך שכל נישט געהאט, נישט געהאט קיין סאך שכל, האט ער געפרעגט דעם מלמד פון וואס לעבסטו? האט ער אים געזאגט איך בין מלמד תינוקות און די עלטערן צאלן מיר געלט, האט דער רוסישע צאר אים געענטפערט א שיינע פרנסה, א שיינע פרנסה. שפעטער פרעגט דער מלמד, קיין סאך שכל האט ער נישט געהאט, ער פרעגט דעם רוסישן צאר פון וואס לעבסטו? האט ער מגלה געווען דעם אמת, איך בין דא דער קייסער, און אלעס וואס דו זעסט דא, נישט בני ברק, מאסקווע, פעטערבורג, אוקריינע, אלעס, אלעס, אלעס בין איך, די אלע סעיפן, די אלע כספות'ן, אלעס איז מיינע, אלעס איז מיינע, האט דער מלמד אים געענטפערט, א שיינע פרנסה. געענטפערט א שיינע פרנסה. ס'איז א טיפשות. זאגט דער חתם סופר אז ליידער ליידער לעבן אונז אויך מיט די זעלבע נארישקייטן אין שבת. וואס הייסט? וואס איז געווען די טיפשות פונעם מלמד? אים זאגסטו א שיינע פרנסה? ער איז דאך דער בעל הבית אויף אלע שטעטן, אלע אלע אלץ איז דאך זיינע, אים זאגסטו א שיינע פרנסה? די זעלבע טיפשע מענטשן מיינט ער שוויצט א גאנצע וואך פרנסה און קומט שבת זינגט ער מקור הברכה און קומט אונז שרייבן מקור הברכה. ער כאפט נישט ביסט דא אין די ים פון ברכות, דא דא איז די גאנצע ים. דא איז די גאנצע זאך. אנשטאט שוויצן אין די קללה בזעת אפיך תאכל לחם שוויץ אריין אין א הייליגן שבת. זכור את יום השבת לקדשו, גיב זיך אַוועק אויף אַ ביסל. נאָר אָך, דורך חיים אַחשבולע אַ שכּיחות, זי האָט זיך אַזוי צוגעוואוינט. פאַרשטיי אַ ביסל וואָס דאָ טוט זיך. אָבער ווי זאָגט יענער, ער זיצט דאָרטן, ער זיצט דאָרטן און ער האָט זיך זיינע תענוגים דאָרטן מיט זיינע פּיסטוקעס דאָרטן און מיט זיינע צייטונגען. און זאָגט אים, און גיסט אים אַ פרעג, ווי שטייט עס אַז מען טאָר נישט? ווי, ער פרעגט, זאָגט אים, רבי, ס'איז שבת היינט. ווי שטייט עס אַז מען טאָר נישט? ווי שטייט עס? ווי שטייט דאס? ווי האט יענער געפרעגט ווי שטייט דאס? ער זאגט א כלה איז געגאנגען צום א כלה איז געגאנגען צו חופה מיט די חופה קלייד. איז איינער געגאנגען האט ער געגעבן א ווארף א בוץ אויף די חופה קלייד. זי האט אנגעהויבן צו וויינען גלייך גע'חלש'ט. ער פרעגט וואס איז געשען? איז אריין אין אויג? זי זאגט נישט אריין אין אויג דו גולם, ס'איז אריין אין הארץ גלייך. ער פרעגט ווי שטייט דאס? אין הארץ פון שבת איז ער פוגע. דאס איז די כבוד שבת דאס? אבער ער זאגט דאס איז מיין דאס איז מיין עונג שבת איז שוין איך נישט אריינגיין דא חלילה די מעשה אזוי זיי זאגן אז דער דובנער מגיד פלעגט דערציילן אז אמאל איינער אריין ער האט נישט געהאט קיין פרנסה ארויף געגאנגען צו א רבי'ן און איז געווען זיער בצער בלחץ ובדוחק האט די רבי אים געזאגט איך גיב דיר נישט קיין ברכה איך גיב דיר א הבטחה אז די ערשטע ביזנעס וועט מצליח זיין די ערשטע ביזנעס

בקיצור, ער האט איר אנגעהויבן צו שעלטן און זי האט אים אנגעהויבן צו בענטשן, און דאס איז געווען די קריגעריי, דאס איז געווען די ערשטע ביזנעס וואס האט מצליח געווען. זאגט דער דובנער מגיד אזוי, אז דו זאלסט נישט האבן קיין טעות, רבי שמעון בר יוחאי זאגט דיר עס אסאך מאל אין זוהר הקדוש, אז מקור הברכה איז דא איין צייט, שבת, דאס איז די זמן פון ברכה. ווילסט דו מצליח זיין, ס'ווענדט זיך וואס דיין עונג שבת איז. אז דו זיצסט יעצט על התורה ועל העבודה, דארפסטו אויסנוצן א שבת קודש, עס זיצן אקעריג, פלאקערן אקעריג און ברענען אה אכסוף, דו דארפסט אויסנוצן על התורה ועל העבודה,

טשע, איז לאמיר מענטשן, זאגט מען, גיי אזוי. לאמיר מענטשן זיך אנהייבן אביסל א שאקל צו געבן. נאר ווי זאגט ער דארטן דער דובנער מגיד, ער זאגט אזוי, דער אינגערמאן אז ער שלאפט ער ווייסט נישט, ער וויל אויך א באטע און דאס און אויך צווי. און ער שרייט דאך שינה בשבת תענוג אויך מיט. איר ווייסט דער ווילנער גאון זאגט שינה בשבת תענוג. תענוג איז פונקט ווי קאמפאט. קאמפאט מען עסט צופיל ברעכט מען פון דעם. נאפ, אוודאי דארף מען זיך אויסרוען. פשוט דארף מען זיך אויסרוען. דארף זיין אויסגערועט. אבער ווי האט ער געזאגט, שינה בשבת תענוג, ער פארשלאפט דעם שבת'דיגן תענוג, זאג, גיב זיך א, גיב זיך א שאקל. ווי האט ער געזאגט דארטן דער דובנער מגיד, ער האט געזאגט אז איינער איז געווען א גרויסער גביר וואס האט זיך אויפגעהויבן למשל פון בני ברק, א דוגמא, א שטייגער. ער האט זיך אויפגעהויבן פון בני ברק, געפארן, א גרויסער גביר, און געפארן אין קאליפארניע וואוינען. שוין. ער איז געקומען, געקומען אין קאליפארניע, געווען דארט א שטיק צייט, און ס'איז אים געווען זייער אינטערעסאנט וואס הערט זיך דארט אין בני ברק, צוליב ער האט דארטן א רב, א שווער, א שוויגער, א טאטע, מאמע, אינטערעסאנט וואס טוט זיך דארט מיט חברים, ידידים, ביז ס'איז אנגעקומען עפעס א שנארער פון בני ברק מאכן געלט אין קאליפארניע, און ער איז ארויפגעגאנגען צו אים אין שטוב, אויך צו דעם גביר, אוי האט ער אים געזאגט, אוי איז אים געווארן גוט, וואס הערט זיך דארטן אין בני ברק, דאס ווען האסטו געזען מיין טאטן, און מיינע חברים, מ'הייבט אן צו רעדן מיט אים, דער שנארער האט אים געזאגט, ער שטיצט א טרור, דו ווייסט אז ביי מיר איז די געלט טייער, איך דארף געלט. איך האב נישט יעצט קיין צייט צו זיצן און פארברענגן מיט דיר וואס טוט זיך אין בני ברק, איך דארף איך, ביי מיר יעדע מינוט געלט. פרעגט ער אים זאג נאר וויפיל מאכסטו א שעה? וויפיל מאכסטו דא א שעה? טויזנט דאלער? האסט זיך געראכטן אויף טויזנט דאלער א שעה? איך האב דיר געגעבן טויזנט דאלער זעץ זיך אוועק דא איך וויל הערן וואס טוט זיך אין בני ברק איך מוז וויסן דאך עיר מולדתי. נו, און אזוי ער האט אים געגעבן טויזנט דאלער און ער זעצט זיך אזוי, ער רעדט מיט אים אזוי, נאך א צען מינוט א פערטל שעה, זאגט אים דער שנארער, איך זעה ביסט אזא גוטער מענטש, האסט געגעבן א טויזנט דאלער, אפשר לאזסט מיר יעצט כאפן א דזשאסט א האלבע שעה א דרימל? זאגט אים די צודרייטער, פארוואס האב איך דיר געגעבן טויזנט דאלער? ווייל איך וויל רעדן מיט דיר! איך וויל דיך הערן וואס טוט זיך אין בני ברק, ווילסטו גיין שלאפן? זאגט ער, דער אייבערשטער זאגט, פארוואס האב איך דיר געזאגט שבת לא תעשה כל מלאכה? פארוואס האב איך דיר געזאגט שבת מקור הברכה? ווייל איך וויל מיט דיר רעדן און דו גייסט שלאפן? ריס זיך אויס, אוודאי דארף מען זיין אויסגערוט, אבער נישט פארשט נישט זיין א הולך בטל כישן דמי, מענג את השבת. אין עשרת הדברות די וואך, ווי דער חידא ברענגט, עס שטייט אין זוהר הקדוש, די זכור את יום השבת איז לעבן כיבוד אב ואם, פארוואס? עס שטייט אין זוהר הקדוש, אז איינער וואס איז מחדש חידושי תורה שבת איז מעטרין און מען לייגט קרוינען דעמאלטס אויף די טאטע מאמע אין גן עדן ווען ער איז מחדש דא חידושים אזוי שטייט מען דעמאלטס איז מען מעטר זאגט דער חיד"א דאס איז די קשר פון זכור את יום השבת און שש שש מיט כבד את אביך ואת אמך דאס איז סמיכות הדברים אז דעמאלטס איז מען מעטר אביו ואמו יסוד ושורש העבודה שטייט און מאכט א נייע הנהגה איז אויך די זעלבע זאך אבער רבותי די עיקר געדאנק איז וויסן אז דאס איז די מקור הברכה ווי די ידוע דער אור החיים הקדוש ער דער אור החיים הק' זאגט כל האומר ויכולו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית דער אור החיים הק' וואס הייסט א שותף? האסט געזען אמאל א זאך א מענטש האט געענדיגט א גאנצע ביזנעס שפעטער קענסטו ווערן א שותף וויאזוי ווערסטו א שותף? דו זאגסט ויכולו די אייבערשטער האט אויפגעשטעלט הימל און ערד דו זאגסט ויכולו און ווערסט א שותף ווי אזוי? א באקאנטע אור החיים הקדוש וואס ער זאגט אז וואס? אז די אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט הימל מיט נאר אויף זעקס טעג. די שמירה פון שומרי שבת גיט אריין א כח אויף נאך זעקס טעג. יעדע שבת אזוי. יעדע שמירת שבת גיט אריין כח אויף נאך זעקס טעג. איין שבת אן קיין שומרי שבת, די וועלט ווערט גלייך חרוב. ממילא על פי זה קען מען אלעם בייזן מבטל זיין אין שבת. אלע זאכן קען מען, דער רב איציקל פשעווארסקער ווערט דערציילט, ווען מען האט אים עפעס מזכיר געווען, האט ער געגעבן א ברכה, אבער טאמער מען האט אים געפרעגט פאר שבת מאכן א אפעראציע צו נישט, מען האט געפרעגט א שאלה, אויף א שאלה האט מען געהייסן איבערקומען נאך שבת, ער זאגט שבת איז א נייע וועלט, קען זיין פאר שבת דארף מען אפעראציע נאך שבת נישט, שבת איז א נייע וועלט. שבת איז א נייע וועלט ווענדט זיך אין דיר ווי די ממילא קומט אויס זאגט דער אור החיים הקדוש אז נעשה שותף ווערסט טאקע בפועל א שותף איך בין נישט עפעס א סגולה ווייל מיין ויכולו ווי נעם האלט זיך די וועלט נאך זעקס טעג ווייל אן שמירה פון שומרי שבת ווערט זיך די וועלט חרוב איז דער ויכולו דאס גיט באמת באמת א כח און נאך זעקס טעג בין איך א שותף נו רבותי מען פרעגט שטענדיג די סוחרים פרעגן זאג נאר מיט וויפיל איז ער שותף דארטן אין דעם ביזנעס מיט וויפיל איז ער דארטן שותף אין דעם ביזנעס? וואס איז די תשובה רבותי? וואס איז די תשובה? וויפיל האט ער משקיע געווען אין דעם בנין? וויפיל פראצענט האט ער משקיע געווען? אז דו ווילסט וויסן וויפיל פראצענט ער איז שותף, וויפיל פראצענט האט ער משקיע געווען? אז דו ווילסט וויסן ווי עס וועט אויסקוקן די קומענדיגע וואך, וויפיל פראצענט ביסטו משקיע אין דעם שבת? וויפיל ביסט משקיע אין שבת אזוי נעשה שותף? מיט וויפיל וועסטו ווערן שותף אין דעם גאנצן בריאה די קומענדיגע וואך? דאס ווענדט זיך אין דיר, ווייל דו ביסט א באמת א שותף. דאס ווענדט זיך ווי דו וועסט משקיע זיין דעם שבת, די מקור הברכה וויפיל דו וועסט אריינלייגן. זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן זוכה זיין מקור הברכה, מתן תורה נצרפי כולם לנו ולכל ישראל. דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדן ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.